א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות. רבותי יעדער זאל קויפן יעצט א טיקעט, אונז פאר מיר צו די יארצייט פון רבי יענקל'ן, מאכט ענק צו די אויגן, און מעיק בעליוו די אונז זענען קענעדי עירפארט, מען זאגט יעדן באקל יור סיעט בעלטס, און מען גייט פארן יעצט אויף ענטווערפ. עניוועי מען פארט מען פארט, מען שוין פיינעלי אנגעקומען, און יעצט גייען מיר רעדן אביסל וואס ס'גייט באמת פאר אין אנטווערפן. ס'איז דא עטליכענע מעידזשער מעידזשער פראבלעמס. די ערשטע זאך איז, כ'האב ענק שוין געזאגט מסתם צוויי יאר צוריק צו אנדערטהאלבן יאר צוריק, ס'איז דא איינער מיילעך בינדינגער, וואס דער מיילעך בינדינגער האט מייסד געווען די ביקור חולים. זעט אויס ער האט געהאט א פראבלעם האט ער עס נישט גערופן סאטמארע ביקור חולים, האט זיך אנגעהויבן פאליטיק. עניוועי, בקיצור, ס'דא וואס זיי זאגן. אז לא עלינו ולא עליכם ער איז נכשל געווארן מיט א ווייבל וואס זי פלעגט אויך צו העלפן אין ביקור חולים, יעצט יש אומרים ס'איז נישט אמת, ס'איז פונקט ווי די פרשה פון וועבערמאן. קען מען דען וויסן דעם אמת? ווען נישט די תורה זאגט אונז אז יוסף הצדיק האט נישט געזינדיגט מיט פוטיפר וואלט מען אונז געוויסט ווער ס'זאגט אמת? מ'זאגט זאגט מען, קאוד בי איטס טרו קאוד בי נאט, זאגט אונז די תורה ניין יוסף איז געווען א צדיק ער איז געווען אפגעהיט, אבער נארמאל קען מען דאך דאס נישט וויסן. יעצט ביי נחמיה וועבערמאן קען מען דען וויסן? ס'איז דא וואס זאגן ער איז א נואף א חזיר ער האט אפגע'חזר'ט א האלבע שטאט, און ס'איז דא וואס זאגן ער איז א צדיק ער האט געהאלפן די מיידלעך, זיי האבן נאכנישט געהאט חתונה געהאט און ער האט זיי געוויזן פעקטס אוו לייף. סאו למעשה דאס קען מען קיינמאל נישט וויסן דעם אמת. יעצט הער איך איז אין אנטווערפן געווארן א ספליט אין די גאנצע זאך. ס'איז דא וואס זיי האלטן אז מיילעך בינדינגער האט יא געזינדיגט מיט א פרוי מיט אן אשת איש, ס'איז דא וואס האלטן ער האט נישט געזינדיגט. ווער ווייסט? ס'איז דא וואס זיי זאגן אז א שוואגער דרייט דארט אן די זאך.
ס'איז נישט, למעשה די אלע זאכן נישט קיין חילוק. לויט ווי אונז קען מיר די היינטיגע וועלט קען עס זיין אמת. ווי זאגט מען אויפן בעל שם טוב מיט די מעשה זאגט מען אזוי, נישט יעדע מעשה איז אמת אבער ס'וואלט געקענט זיין אמת אז ער איז געווען א הייליגער צדיק. די זעלבע דא אויכעט אויף די רבנים, נישט יעדע מעשה איז אמת אבער רבותי, ס'ליידער ס'איז יא אמת. אה, עניוועי, לאמיר צוריק גיין צו די זאך.
איז למעשה טוט זיך דארט אפ מיט א גט, די פרוי זיינע, מיילעך בינדינגער'ס פרוי, האט יא געגלייבט אז ער האט געזינדיגט מיט אן אשת איש, און זי וויל נישט פון אים וויסן. ס'איז דא וואס זאגן אז א שוואגער דרייט עס אן, דאס איז אלל אירעלעווענט די גאנצע זאך. למעשה איז אזוי געשען אז דער. ס'איז דא דארטן א גרויסער תלמיד חכם, א פארלערנער. ער הייסט ר' ברוך וואסינג, ער איז א ליטווישער, איז א מגיד שיעור אין בית מדרש בית יעקב און דער ראש הכולל אין אגודת ישראל. יעצט למעשה דא ווערט שוין אסאך ווערזשענס צו די סטארי. דא וואס זיי האלטן אז ער איז געווען איר אפוטרופוס און ממילא איז ער נכשל געווארן. מיט איר אלס אן אשת איש מיט דעם ווייבל, און מען האט אים ארויסגעווארפן פון אלע זיינע תפקידים, אינמיטן די וואך פון פרשת חיי שרה איז געווען די חברה קדישא מאכט יעדעס יאר א סעודה האט מען אים נישט געלאזט רעדן כאטשיג ער איז די הויפט פון די חברה קדישא, און ס'איז דא וואס זיי האלטן ניין אז ס'איז גאר אנדערש די מעשה אז דעם מיילעך בינדינגער ער האט דאך געווען ער לעבט דאך אן א ווייב איז די פרוי פון דעם ר' ברוך וואסינג. איז געווען די וואס האט אים געגעבן ווי מען זאגט צו עסן וכדומה, איז זאגט מען גאר אז זי האט גאר געהאט צו טון מיט אים, און פארקערט די קהילה האט צוזאם גערופן א מיטינג און זיי האבן אים געזאגט היתכן זי גייט צו אים ווען זי איז זעכציג און ער איז פינף און צוואנציג, איר פארשטייט דאך, איר קענט דאך די אלע זאכן. האבן אים די רבנים געזאגט אינאיינעם מיט רב שיף זאגט מען אז זי מוז אים אויפהערן מספק צו זיין לחם ומים. בקיצור, און ער האט זיך אויסגעלאכט, ער האט געזאגט ליסן איך בין נישט חושד מיין ווייב, און אז ס'געפעלט ענק נישט רעזיגניר איך, איז דא וואס זאגן אז ער האט גאר אליין רעזיגנירט, ס'איז דאך נישט קיין חילוק, למעשה איז אזוי, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז די בית דין האט נישט געלאזט אז מ'זאל שיקן בריוון מ'זאל דעם אינגערמאן מיילעך בינדינגער מחזק זיין, זיי דארפן, זיי גייען דאך יעצט דורך אין קאורט אדער וואס. איז דא וואס זאגן אז דער ר' ברוך וואסינג האט געשיקט בריוון אים מחזק צו זיין, און בית דין האט אים געזאגט אז אונז לאמיר נישט אונז אסר'ן מען זאל שיקן בריוון, בקיצור איר ווייסט דאך יעדע קהילה איז דא איין אן שטיין אנשטויסער ווי די דייטש פלעגט עס רופן, מען גייט מען גייט מען גייט און אויף אים קערט מען זיך איבער און ס'איז געווארן א ספליט אין די גאנצע קהילה, ס'איז געווארן א מורא'דיגע ספליט,
און למעשה.
לויט ווי זיי דערציילן מיר, איז רב שיף האט עס אויך געהענדלט שלא כהוגן, דעם זעלבן אלטן אזיאטישן מארמאראשן שייגעצדיגן וועג אזוי ווי אלע רבנים הענדלען. ער האט אים געזאגט בית דין לאזט נישט, וואס הייסט בית דין, ווער איז בית דין? האסט אראפגעזעצט א בית דין? און נאכדעם וויל איך ענק זאגן, ווען אייכמאן איז געווען אין ארץ ישראל האב איך געזען אויף די ווידיאוס, ער האט געהאט א לויער אן איזרעלי וואס האט אים מייצג געווען, וואס האט אים פארגעשטעלט. שטא אזא ווען היטלער ימח שמו וואלט געבליבן לעבן נאך די מלחמה מען וואלט אים גענומען אינטערנעשענעל קאורט וואלט מען אים געמוזט צושטעלן א לויער מען קען נישט נעמען א מענטש דן זיין אן א לויער יעצט אויב שיף גייט שוין אויפן זעלבן וועג ווי סאקמער איז געגאנגען אלע יארן וועט ער האבן אזא פנים ווי טובי' ווייס האט ער וועט נאך מכשיר זיין אלע טרייפות, אונז האמיר גענוג פראבלעמען געהאט וואס איז געווען אין אנטווערפן, מ'האט געברענגט שחוטי חוץ, מ'האט געברענגט אלטע פלייש פון אפאר יאר אלט, אונז ווייס מיר אלעס, כ'האב דאך געהאלטן איין זאגן אויפן האטליין, מ'האט געמיינט מ'וועט נעמען א נייעם בית דין מ'וועט זיך אויפפירן מער נארמאל, דערווייל ניין, ער לעבט אויכעט פון די משכורת פון די קהילה, ער האט זאגן ער האט אים געזאגט, דאס הייסט דו האסט נישט געהאט קיין רעכט צו שיקן בריוון, פארוואס נישט, מיילעך בינדינגער טאר זיך נישט טרייען מייצג צו זיין פאר א קאורט? ער דארף גיין צו א בית דין, איך ווייס נישט וויאזוי ס'איז אנגעקומען צו א קאורט, אבער אז ער איז אין קאורט דארף מען זיך אים מייצג זיין, ווי ווי קומט שיף צו זיין לאפסיידעט אויף איין זייט, באט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. יש אומרים אז מיילעך בינדינגער'ס ווייב האט געהאט אן אפעיר מיט דעם ר' ברוך וואסינג, און יש אומרים אז ר' ברוך וואסינג'ס ווייב האט געהאט אן אפעיר מיט מיילעך בינדינגער, יעצט איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'איז א מורא'דיגע זאך א מוסר השכל. הערט אויס א מוסר השכל. מיט צוויי מיט צען יאר צוריק פאר ס'געווען מיין האטליין ווען מ'זאגט אויף א רב ער האט געהאט אן אפעיר מיט אן אשת איש ווער וואלט עס געגלייבט? איט נעווער העפענד. מ'האט דאך אפילו נישט געגלייבט אז א מענטש האט א אן אפעיר מיט מיט מיט מיט קינדער מיט מיט נישט קיין אשת איש. מיט די אייגענע קינדער. מ'האט גארנישט געגלייבט. יעצט רבותי אונז גלייב מיר אלעס חשדהו וכבדהו. אונז גלייב מיר אז סקען זיין אזוי ווי מען זאגט אויפן בעל שם הקדוש מען דערציילט די מעשות איז זאגט מען אז נישט אלע מעשות איז געווען נאר סקען ווען זיין און סוואלט געווען אמת אונז קען מיר גראד חושד זיין די רעבעצען וואסינג אז זי האט געהאט אן אפעיר כאטשיג שי איז סיקסטי ענד הי איז טווענטי פייוו טודעי עווריטינג קען העפען. ליידער וויאזוי אונז האבן דא אנגעהויבן אויפצודעקן אלע שייגעצ'דיג און מען קען זאגן אז דער וואסינג האט געהאט אן אפעיר מיט מיילעך בינדינגער'ס ווייב איז ווערי איזי טו אנדערסטענד ווייל אונז ווייסט מען רבנים האבן אפעירס פראפעשענעלס האבן אפעירס ס'איז גארנישט יעצט איז געפארן א פראפעשענעל אף דוטי פיילאט וואס ער דרייווט פיילאטס און מען האט אים געזעצט לעבן א מיידל וואס איז קריפלט. האָט ער זי געטאָטשט. נאָך אַ שעה האָט זי געפֿילט, װי זײַנע הענט זענען צװישן אירע פֿיס. כאָטשיק זי האָט געלײגט די אַרמרעסט אַראָפּ, ס'איז געװען אױפֿגעדעקט, און מע האָט אים אַרײַנגעפֿירט. די עף-בי-אײַ האָט אים ערגעץ אַרײַנגעפֿירט אין אײנע פֿון די סטײטס. אונדז, אונדז װײס מיר לײַדער װי שמוציק די רבנים זענען געװען אַלע יאָרן. װי בעליוו עװריטינג נאַו. אָבער למעשה, למי חשמי באה. חפֿץ-חײם זאָגט מע טאָר נישט גלײבן, אָבער למי חשמי באה, ס'איז דאָ אַ רינון. אבער אונז איז דאס נישט וויכטיג, אונז איז דאס וויכטיג אז איך זע אז דער שיף מיט די גאנצע קאפעלע דארט, די זעלבע בית דין וואס איז געווען ביז יעצט, די זעלבע תהלוכות הקהילה ווי דער סאטמארע דיין אין ווילימסבורג, פרידמאן באטשי רופט עס, די זעלבע אלל אווער. פארוואס זאל מען נישט מיילעך בינדינגער לאזן ער זאל זיך קענען, ער זאל זיך דעפענדן? פארוואס? ווייל ס'איז דא דארט א שוואגער זיינער וואס ער דרייט אן די גאנצע זאך? אה, דער שוואגער זאל פארשטיין, ער טאר מיט דעם מיידל נישט, די ווייבל נישט חתונה האבן אפילו זי גע'גט, קען זיין ער ווייסט דאס נישט, קען זיין ער האט אן אויג אויף איר און ער ווארט זי זאל זיך גט'ן דרייט ער אן א גט, אבער ער כאפט נישט אז דאס איז אחות אשתו, דאס איז בחייה אסור, אבער עס קען זיין ער וועט הרג'נען דאס ווייב זיינע, אה, היינט וואס מען טוט היינט פאר סעקס, האהאהא, איטס אנבעליוועבל. עניוועי, סאו איך נעם נישט דא קיין שום צדדים. איך גיי אויפן גראדן וועג און איך ווייס נישט ווער ס'איז דא די זונה, צו דאס איז די אלטע פרוי פון זעכציג אדער דאס איז דאס יונגע ווייבל, איט איטס אירעלעווענט. נאר דאס ווייס איך אז מ'האט שוין דעם געסטראשעט און יענעם געסטראשעט און איך הער זאגן אז די קהילה האט געזאגט אז ער זאל רעזיגנירן, דאס איז איין דעה, און איין דעה איז אז ער האט זיך, ער האט אליינס רעזיגנירט ווייל ער זאגט איך בין נישט חושד מיין ווייב, בקיצור וויאזוי ס'זאל נישט זיין, מען זאגט דער איז נאו סמאוק ווידאוט א פייער, און זאגט מען אז די רייכע מענטשן פון קהל האבן געזאגט פאר קהל זיי וועלן אויפהערן צו געבן געלט אז טאמער מען וועט ארויסווארפן דעם תלמיד חכם, סאו ווי דאונט נאו די טרוט אוו די סטארי, באט איך וויל ענק זאגן איין זאך רבותי ווען א ווייבל קומט צו דיר און זי זאגט איך וויל האבן העלפ איך וויל א גט זאלסטו וויסן די נעקסט טינג איז ביסטו א חפץ חשוד ביסטו א סוספישעס אבדזשעקט אז דו האסט געהאט אן אפעיר מיט דעם רב ספעשעלי ווען דו גייסט צו אים און דו קומסט און אהער מיט אהין. און די זעלבע זאל וויסן אלטע פרויען פון זעכציג זאלן נישט טוהן צופיל גוטס, זיי וועלן טוהן גוטס וועט מען אויף זיי זאגן כל דבר אסור, און עס קען זיין ס'איז אמת אויך, אבער כ'וויל נישט אריין גיין יעצט אין דעם שמועס, כ'וויל נישט גיין ווייטער מיט דעם שמועס, כ'וויל נאר זאגן. אנטווערפן יו סטיל העוו א לאנג וועי טו גאו, ס'איז א קליינע קהילה. עס וועט ווערן א ספליט אין די קהילה און ס'וועט זיין זייער נישט גוט. סאו עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער צו דעם נעקסטן פראבלעם. ס'איז געווען ר' יענקעלע'ס יארצייט און מ'איז זיך צוזאמגעקומען אין אנטווערפן. איך וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'איז דא א בית מדרש ס'הייסט. פשעווארסקער בית מדרש אין אנטווערפן, זייער א פיין בית מדרש, דארט האט געדאווענט רבי איציקל נאכדעם רבי יענקעלע, נאכדעם היינט דאווענט דארטן רבי לייביש. עס האט זיך געדרייט א בחור אין די גאס, ער איז אלט בערך זעכצן יאהר, א ספרדישע בחור פון גוש קטיף אין ארץ ישראל, פון ווען מען האט צו צושטערט דעם גוש קטיף, איך האב דארט געהאט געבויעט די מקווה, פון ווען מען האט צו צושטערט דעם גוש קטיף איז דער בחור געווארן זייער אנגעצויגן און פארווייטיגט, און מען האט זיי אריינגעלייגט אין אזעלכע באראקים. מען האט נישט געהאט עקסטרע בעדרומס פאר די אינגלעך און די מיידלעך, בקיצור ער איז אוועק געגאנגען פון דער היים, ער האט אוועק געוואנדערט א יאר צוויי, און למעשה ער איז שוין געווען מיט גרויסע האר, ער איז שוין געווען אין אומאן, ער איז שוין געווען אין דייטשלאנד, ער איז שוין געווען איבעראל, ער איז שוין געווען ווי די זונות זענען, ווי די משכב זכרים זענען, ער האט שוין אלעס פארזוכט. זאָגט אים מיט גרױסע האָר, אין דרױסן פֿון אַנטװערפּן, פֿון ר' איציקלס בית-מדרש, און ער גײט צו צו אײנעם, זאָגט אים, יש לך אַ קצת כּסף, קענסט מיר געבן אַ פּאָר דאָלער? זאָגט ער, נײן, איך קען דיר נישט געבן גאָרנישט. זאָגט ער אים, פֿאַר װאָס נישט? זאָגט ער, איך װעל דיר זאָגן, דו זעסט אױס אַזױ צעװילדעװעט, צעלאָזט, דו װילסט קומען אַהײם צו מיר, איך װעל דיך אָפּשערן, איך װעל דיך מאַכן װי אַ מענטש, אַז קומען דאָ, דאָ אױף אַ צײַט, װעל איך דיר געבן אַ פּאָר דאָלער, אָבער איך קען דיך נישט האַלטן אין שטוב, װײַל נחום ראָזענבערג זאָגט, מע האָט קינדער, טאָר מען נישט אַרײַננעמען אַ פֿרעמדן. זאָגט ער, פֿײַן, דאַן געגאַנגען מיט צו אַרבעטן. אז ער זאל, ווי מען זאגט, אנהייבן צו לייגן תפילין, ער זאל ווערן עפעס א שטיקל מענטש, און מיט דעם טרייען צו שאפן א דזשאב, איז ער געגאנגען שלאפן ביי ר' משה אהרן, ר' משה אהרן האט דארטן הכנסת אורחים. שוין, געשלאפן אפאר טעג, נאך אפאר טעג גייט ער צו צו די צוויי מענטשן וואס זענען אים מקרב, און ער זאגט אזוי, זעסט די פאות, ברענג מיר א שערל, איך וויל זיי אפשניידן, איך וויל אפשניידן די בארד, איך וויל צוריק האבן די גרויסע האר. פרעגן זיי מה קרה, וואס איז געשען, וואס פלוצים דרייסטו דיך שוין צוריק, וואס פעלט דיר? פארציילט ער א מעשה אזוי, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט אברהם מאיר מאשקאוויטש, דער איד אפישעלי קומט ער פון ארץ ישראל, אבער זעהט אויס אז ער האט, ער איז אן אלמן, שוין דרײַצן יאר צו וויפיל אן אלמן, און ער האט געפארקט אמאל אין מאנטשעסטער, למעשה אין מאנטשעסטער איז געווען א פראבלעם מיט זיין פארקן ווייל ער האט געטשעפעט דארט קינדער און ער איז אנטלאפן, איז ער אנגעקומען צו. דא צו ר' לייבוש'ס בית מדרש. בקיצור, ער הייסט אברהם מאיר מאשקאוויטש. ער דרייט זיך שוין דרײַ יאר ער פאקט דא די ספרים און ער עסט אומזינסט. פיין, נאו פראבלעם. בקיצור, און אזוי ווי ער, דער יונגער בחור'ל, איז געשלאפן אויבן ביי דעם ר' רייך, און דער אלטער איד מאשקאוויטש, אן אלטער אלמן פון דרײַצן יאר, אן אלמן, איז אויך דארט געשלאפן. פארשטייט זיך דאך אליינס, וואס האט ער געטון? קודם, ער פלעגט אלץ דעם בחור ארום כאפן און ארום קישן, האגן, האגן און קישן. אקעי, דער בחור האט געמיינט ער האט אים ליב ווייל ער וויל אים מקרב זיין. יעצט איז געווען, דא'נתו מלך גרר בחלום הלילה ויהי בחצי הלילה, בקיצור דער בחור שלאפט אינמיטן די נאכט און יענער קריכט אים אריין אין בעט. דער אלטער חזר. דער אברהם מאיר מאשקאוויטש קריכט אריין צו דעם בחור אין בעט. דער בחור האט זיך אויפגעוועקט, ער האט געזען יענער קריכט אים אין בעט, זיך שוין אויפגעוועקט, און דא קומט צו שרייען קולות, ווען איך וויל ארומגיין זינדיגן דארף איך קומען דא? איך האב אייניג געהאט אין דייטשלאנד און דארטן אין אומאן און אין ארץ ישראל. דו גייסט מיך מטמא זיין מיט זיך מיך מקרב זיין זאל וועלן ווערן ערליך? בקיצור ס'האט אים אזוי געטאטשט אז ער וויל צוריק ווערן א גוי א פרייער. דאס וויל איך זאגן פארן עולם איך רעד דערפון גרעפיקלי ווייל איך וויל דער עולם זאל וויסן ווער ס'רעדט זיך איין אז די אלע פרייע בחורים נוצן אן עקסקיוז און זענען פריי געווארן ווייל מ'האט זיי געטאטשט עטס האטס א טעות די ווייטאג איז מוראדיג שטארק. און די אלע בחורים דארפן נישט קיין עקסקיוז ווייל זיי האבן נישט פאר וועמען זיך צו שעמען, זענען שוין עניוועי נישט אין די קאמיוניטי, סאו ער דארף האבן א ריזן מסביר צו זיין פאר א גוי צו פאר אן אנדערן פרייען פארוואס ער איז געווארן פריי, יענער פארשטייט אים. למעשה איז עס א גרינגע לעבן. ס'איז שווערער עט די ענד ווייל נאכדעם פארקריכט מען מיט דראגס און מיט אלע פארשידענע זאכן. און מען ווערט א א מענטש וואס ער האט נישט נאכדעם קיין עולם הבא, אבער ווען מען איז יונג איז זייער שווער צו זיין ערליך, אונז פלאגן מיר זיך נאר ווייל מען האט אונז אזוי אויסגעלערנט און מחנך געווען מיט ספרי מוסר און מיט הייליגקייט, און אונזערע מאמעס זענען געגאנגען אין כשר'ע מקוואות, און מען האט אונז געגעבן צו עסן מצה מיכלא דמהימנותא, פילן מיר מיט מיכלא דאסוותא, ס'האט אונז אויסגעהיילט די נשמה, ציען מיר אונז צו אידישקייט, אבער. ער האט א ריזן מסביר זיין פארן פרייען פארוואס ער איז געווארן פריי, ער דארף איהם נישט מסביר זיין, און פאר די קאמיוניטי דא דארף ער אויך נישט מסביר זיין, ווייל ער האט מיט די קאמיוניטי גארנישט, דעם טעם פארוואס זיי ווילן ווערן פריי און זיי לויפן אוועק איז ס'איז דא א פעין און ער ווייסט נישט וואו זיך צו דרייען, ווען א מענטש איז קראנק אין שפיטאל און ער ליידט אויף קענסער און ס'רייסט אים געפערליך, ער ווייסט נישט וואו צו דרייען, ער וואקט ארויף די האל און אראפ די האל, געבט מען אים אזא אינדזשעקשאן אז ער זאל נישט פילן די פעין. דאס איז א חולה הנפש, ער קען זיך נישט טרעפן דאס פלאץ, רבותי בעליוו מי, דאונט טאטש טשילדרען. ס'איז זיכער נישט מיט כח, אפילו גרויסע טאר מען נישט, דען דעי סטארט פילינג איט. בקיצור, און ס'איז געקומען די סעודה פון רבי יענקעלע'ן, איז ער אריין געקומען, דער חזר, דער אברהם מאיר, ער איז, מאשקאוויטש, ער איז אריין געקומען, און דער בחור איז אויך אריין געקומען, ער וויל תשובה טוהן, ער וויל ווייטער ווערן אידיש, איז ער צוגיין צו די צוויי עסקנים, טאמער ער גייט נישט ארויס מוז איך ארויסגיין, און ער זאגט עס זענטס רוצחים, ס'איז דא הונדערטער בחורים זענען געקומען פון לאנדאן, פון מאנטשעסטער, פון איבעראל, ער גייט זיי יעצט האגן און קישן, ער גייט מיט זיי שלאפן אויבן ביי רייכ'ס הכנסת אורחים. ס'גייט דא זיין שווארץ שבת? עניוועי, איז דא איינער וואס ער איז דארט דער גבאי, ער הייסט לאזער אולאך. דער לאזער אולאך, לויט ווי איך האב געהערט נאך לאנג צוריק, האט ער אריינגעלייגט נישט איין ווידיאו אין בית מדרש, נאר דריי אין יעדן ווינקל. די ווידיאוס אין פשעווארסקער בית מדרש כאפן נישט נאר. וואס דו טוסט מעשה, נאר ס'כאפט אויכעט דעם דיבור און די מחשבה. איך הער זאגן מ'האט עס אזוי אויסגע געצירט, מ'האט אזוי אויווער אווערדיד איט מיט די אלע ווידיאוס. עניוועי, מ'האט אים פארציילט האט ער געזאגט אזוי, אין בית מדרש איז דא ווידיאו האב איך נישט קיין מורא. אונטן אראפ איז אויך דא ווידעא אין די מקווה, אבער ער האט אים אנגעזאגט דו האסט נישט וואס אראפצוגיין, כ'על זעהן אויף די ווידעא ביסט אראפגעגאנגען רוף איך אחד אפס אפס די פאליס. און ווידעראום וואס טוט זיך אויבן ביי ר' משה אהרן רייך קען איך גארנישט טוהן זאגט ער ווייל ער איז אונז זעמער דאך עניוועי אין חרם ביי אים אונז ביי אים און ער ביי אונז זעהט אויס אז דארטן זעהט אויס אז יענער האט אויך געהאט א האטליין מ'האט זיי אויך געלייגט אין חרם. כ'ווייס נישט וואס דארט גייט פאר א פאליטיק, אבער עפעס גייט דארט פאר, אבער איך האב געהערט יארן צוריק ווען ר' לייביש איז געווארן רבי, איך וויל צושפארן דעם הכנסת אורחים, האט ער געשריגן נישט צושפארן ר' איציקל'ס א זאך, און ווען ר' איציקל האט געלעבט האט מען נישט געכאפט מענטשן אין די הכנסת אורחים, מ'האט נישט געטאטשט, מ'האט נישט געמאכט משכב זכר, און מ'האט נישט געמאכט אורל סעקס, און עינאל סעקס, און מעסטערבעישן. ביי יענעם אין א פרעמדן הכנסת אורחים צימער, און דא אין בארא פארק האט מען עס אויכעט, איך האב שוין געזאגט דעם האלבערשטאם שפאר עס צו, אדער לייג אריין א ווידיאו, זאגט ער איך קען נישט אריין לייגן א ווידיאו ווייל דעמאלטס עט מען קיינער עט זיך נישט וועלן דארטן לייגן, זאג איך ניין דו פערד דו, נישט אין בעדרום, אין דיינינג רום לייג אריין, כ'וויל כאטש וויסן ווער עס איז דארט געווען, מיר האבן דערציילט חברה דארט איז פרייליך, נאר היינט ברויכן זיי נישט גיין, פאר אפאר דאלער, גייען זיי דא דא די קאנדאר האטעל און די אנדערע האטעל. איך ווייס ווי ס'הייסט דער דער צווייטער האטעל, און נאכדעם איז דא אויך דער אין בארא פארק, יא דאס איז א גוד הענג אוט. און ווען איך האב געשריגן מ'זאל עס נישט צולאזן צו מאכן, ווער האט געקערט? מאני טאלקס, די רעסט וואקס. דעטס אלל. א רב וועט דיר זאגן ער האט אין זין דעם באשעפער. איך האלט א יעדע רב טאמער וויל ער תשובה טון זאל ער אויסקלאפן, רבותי איך האב גארנישט מיט די תורה חס ושלום און גארנישט מיטן באשעפער, איך האב צו טון מיט מאני. דעטס אלל דעט מעיקס מי מואוו. סאו יעצט וויל איך ענק זאגן רבותי, עטס שיקטס ענקערע קינדער צו א הייליגע מסיבה ווי ר' יאנקעלע'ס. הע הע, יארצייט, הע הע, מען גייט זיך אראפברענגען משיח'ן ממש. שיקסט אים פון לאנדאן, שיקסט אים פון אנטווערפן, שיקסט אים פון, איך ווייס ווי ס'הייסט דארטן, די ישיבה ווילרייק מיט די אלע. ליטל דו יו נאו, ער גייט ארויף אויבן ביי ר' משה אהרן הכנסת אורחים, ווערט ער דארט א סריס ונרבע, רבותי טראסט מי, איים טעלינג יו א סטארי דעט דזשאסט העפענד. אה, ס'איז קיינמאל נישט געשען, ס'איז נישט דא א בעל תשובה, ס'איז נישט דא קיין בית מדרש, ס'איז נישט דא בכלל קיין יאהרצייט, ס'איז גארנישט, סאקמער אלט אזיאטישע מארמאראשע פערד, ס'איז נישט דא גארנישט, נחום ראזנבערג סתם צודרייט. ס'איז גארנישט צודרייט רבותי, נאר א בראך איז דעם בחור וועם ס'האט באטראפן אזא חזיר וואס האט אים אנגערירט. פוי ער שעמט זיך נישט, זיצט אין הכנסת אורחים און גייט טאטשן יענעם אין א פרעמדן בעט, פוי! האו לאו קען יו גאו? און דא ווייל ס'איז דא פאליטישע דיפערענצן צווישן רבי לייביש'ן און צווישן ר' משה אהרן רייך, איז דער האט אים געלייגט אין חרם יע, דער האט יענעם געלייגט אין חרם, דער קען אויבן האבן א בתי זונות און דער קען אונטן האבן דעם בית מדרש וואס מען קומט צו רבי יענקל'ן, און עט די ענד אוו די דעי קוק ווי אונז האלט מיר. רבותי איך וויל ענק זאגן ווי העוו טו וועיק אפ, יו אר נאט פייטינג נחום ראזענבערג, יו אר פייטינג יור טשילדרען ענד יור גרענד טשילדרען. דעטס הו יור פייטינג. נאר ס'איז דא אזאלכע חזירים וואס אינטערעסירט זיי דאס אויך נישט. שוין, יעצט העמער גיין ווייטער אין אנטווערפן, און איך האף כ'על ענק צוריק ברענגען דא, ווייל אויב כ'על ענק לאזן אנטווערפן, וועט עטס דארט בלייבן. ס'איז געווען דער הייליגער דברי חיים האט געוואלט ווערן רב אין קאלוב, ער געזאגט די קדושה פון דעם הייליגן קאלובער איז פופציג קילאמעטער ארום די שטאט, שיינט עס נאך. און ס'איז געווען דארטן איינער פון די בני פיש, ער געהייסן ר' יענקל פיש, ער געווען א געהויבענער מענטש. און ער האט געברענגט דעם הייליגן קאלובער, ער האט נישט גענומען דעם הייליגן דברי חיים, ער האט געוואלט דעם קאלובער, און דער קאלובער האט אים זייער ליב געהאט, ער איז געווען ראש הקהל, ער איז געווען א גרויסער עושר, ער האט אסאך געטון פאר די שטאט קאלוב, און פארן הייליגן קאלובער'ס הויז. איין טאג איז ער געקומען פרייטאג, זעט ער ווי דער הייליגער קאלובער, בינדט זיך אן דאס גארטל פרייטאג נאכמיטאג און ער ווערט נעלם, ער איז נישט דא. בקיצור, א שעה שפעטער קומט ער צוריק אין הויז, פרעגט ער, דער ר' יענקל פיש פרעגט דעם הייליגן קאלובער, ווי ביסטו געווען? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב מייחד געווען א יחוד, און איך האב געמאכט אזא מין זאך, וואס אין די קבלה ספרים שטייט אז מען קען זיך טרעפן אויף אן אנדער פלאץ, און איך בין געווען יעצט אין צפת אין אר"י הקדוש מקווה און כ'האב מיך גע'טובל'ט. זאגט אים דער ר' יענקל פיש, הייליגער רבי נעם מיך מיט נעקסטע וואך, נעם מיך מיט, ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך טובל'ן זיך אין אר"י הקדוש מקווה. דער חתם סופר זאגט ווען איינער לערנט תורה לשמה כל עולם כולו כדאי לו, ער קען זיין אין ניו יארק און זיין ביים בית המקדש, ער קען זיין אין בית המקדש און ער קען זיין אין קאלוב און ער קען זיך טובל'ן אין אר"י הקדוש מקווה, דאס איז דאך מורא'דיגע זאכן, צדיקים, אונז זעמיר לימיטעד צו מקום און זמן, צדיקים זענען למעלה מן הזמן, זיי זענען למעלה מן המקום, אזוי זאגט דאך חתם סופר. איז למעשה האט ער אים געזאגט, דער הייליגער קאלובער, אזוי ווי דו האסט מיר אזוי פיל געטוהן, איך וויל דיר טוהן די טובה, איך וויל מיטנעמען, שוין, וועסט קומען נעקסטע וואך צוועלף אזייגער, דעמאלטס בין איך מייחד א יחוד און איך בין אין ארץ ישראל. און דו זאלסט דיך אנכאפן אין מיין גארטל און איך וועל דיך מיטנעמען. קיצור דער הייליגער קאלובער האט זיך געטובלט אין אר"י הקדוש'ס מקווה, האט אבער פארגעסן אז ער האט מיטגענומען א מענטש און ער האט אים דארט איבערגעלאזט און ער איז אהיימגעקומען אן דעם רבי יעקב פיש. יעצט די מעשה, עז ספוקי עז איט סאונדס, דאס האב איך געהערט פונעם טאהשער רעבן מערערע מאל פארציילן, וואס דער טאהשער רבי האט געזאגט אז ער האט עס געהערט פון זיין טאטן, זיין טאטע האט געהייסן ר' מיילעך, און זיידי דער קאלובער. איז ווען געווען משפחה מיט טאהש, און דער רבי יעקב פיש איז אויך געווען משפחה מיט טאהש. געהערט כמה פעמים פון אים די מעשה, איך האב עס נישט געהערט פון א דריטן וואס האט נאכגעזאגט איך האב עס געהערט פון אים. סא עניוועי ער איז געבליבן אין צפת, ער האט דארט געבליבן אין צפת, און דער הייליגער קאלובער איז צוריק געקומען און ער האט געזעהן אוי איך האב פארגעסן רבי יעקב'ן, וואס טוט מען יעצט? וואס מיינט איר האט ער געטון? ער האט נאכאמאל מייחד געווען א יחוד. און ער האט זיך געטראפן אין צפת, און ער האט געזאגט פאר רבי יעקב, כאפ דיך אן אין מיין גארטל, איך וועל דיך צוריק ברענגען, איך האב נישט קיין פראבלעם. סאו למעשה ווען איך וועל ענדיגן די פראבלעמען פון אנטווערפן, האף איך אז איך וועל ענק אלע צוריק ברענגען, ווען נישט וועט עטס אלע בלייבן אין אנטווערפן, און ס'וועט נישט זיין אזויפיל פלאץ פאר ענק. סאו עניוועי, יעצט גיי מיר צו צו די נעקסטע פראבלעם וואס ס'גייט פאר אין אנטווערפן. נאכדעם איז דא אזוי, ס'דא. אה, דו געדענקסט כ'האב ענק פארציילט אז דער קעניג פון בעלגיעם האט געוואוינט מיט א שפחה מיט די דינסט? בקיצור, זי איז אנגעשוואנגערט געווארן און זי האט געהאט א קינד, און דאס קינד האט יעצט גע'טענה'ט אז איך בין דער זון פונעם קעניג, און מ'האט געמאכט א DNA און ער האט מודה געווען און ער האט געזען ס'איז אמת, און די גאנצע וועלט האט געזען ס'איז אמת, ער האט געמוזט רעזיגנירן פון זיין פאסט און האט עס איבערגעגעבן פאר זיין זון. יעצט ווערט מען געוואר אז מוהרא די קעניגן איז אויך די זעלבע, זי איז אויך ארום געלאפן, זי האט א בויפרענד איינער וואס איז די גרעסטער מארצעדיס דילער אין דייטשלאנד און דא און דארט, און געס וואט, זי איז אויך אנגעשוואנגערט פון איינעם פון אירע בויפרענדס, יעצט האט מען גענומען די DNA זעט מען עס איז צרות ווי א בארג. יעצט די גמרא לערנט אונז מאן מלכי רבנים, רבנים הייסן מלכים, ס'דא אידן וואס זוכן זיך משדך זיין מיט רבנים, איך וויל ענק זאגן איין זאך, פאר עטס טאטשטס א רב א רעבישן שידוך, זאלט עטס נעמען DNA, די רבנים זענען די ארגסטע נואפים, און מען דארף וואטשן פאר זייערע קינדער, ס'איז נישט זייערע קינדער אינגאנצן, הו נאוס? סאו וואס מען ווייסט ווייסט מען, רעדט מען אויפן האטליין, רעדט מען צווישן זיך, אבער וואס מען ווייסט נישט דארף מען וואטשן, רבנים זענען די משבת לשבת אידן, זענען די גרויסע צדיקים, זיי קענען זיך נישט אראפלאזן צו א ווייב און זאגן איך ברויך יעצט, נע וואו דען דא, ער וועט ענדערש גיין אין די מקווה און האבן צוטון מיט בחורים אדער עט נעמען אן אשת איש וואס זי קומט אים פרעגן שאלות נשים. די דריטע פראבלעם וואס טוט זיך אין אנטווערפן איז א זייער ביט. ביטערע פראבלעם. איך האב ענק שוין געזאגט אז די גאווערמענט האט זיך אריינגעמישט אין חינוך, מען מוז לערנען אלע גוי'אישע זאכן, און מען מוז אויך לערנען וועגן סעקשועל ביהעיוויער און מיסקאנדאקט מיט אלע. מען איז געגאנגען מען האט געסוט די גאווערמענט, איך האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק עטס טוטס א מורא'דיגע עוולה מיט דעם ווייל די גאווערמענט איז נישט ענקער בהמה, און דו סו נישט קיין גאווערמענט, נאר עטס פארשטייטס דאך בעסער, פיין, מען האט עס גענומען אין קאורט און די דזשאדזש האט געזאגט נאו דייס, מען גייט אלעס לערנען. סעקשועל ביהעיוויער, מאטעמאטיקס, מיט אלעם, און אידן האבן געסטראשעט מיר מוזן ארויספארן פון בעלגיע, האבן זיי געזאגט קוש די מזוזה און געט אוט. יעצט זיי האבן נאך איין ברירה, צו גיין אינעם העכסטן קאורט אין בריסלס, בריסלס איז די קעפיטל, און זיי וועלן דארט זיכער פארלירן. יא, ווי האט דער מונקאטשער געזאגט, איך קען נישט צוועלף גוים וואס וועלן טרעפן א איד זאל זיין נאט גילטי, איך קען נישט דעם דזשאדזש וואס ער וועט זאגן אז דער איד איז גערעכט. יעצט, ס'דא צוויי חלוקי דעות פארוואס דאס איז געקומען, ווייל דאס שרייבן זיי אין אלע צייטונגען אז דאס געזעץ איז שוין אלט פערציג פופציג יאר, פארוואס וואס האט עס יעצט אויפגעוועקט? מאנכע זאגן אז דאס האט געמאכט דער פרידמאן פון די נטירי קרתא, דער משוגענער אמאל געווען נטירי קרתא און נאכדעם איז ער געווארן א ציוניסט, א צעפידלטער משוגענער, ער האט עס געוואלט אננעמען זיינע קינדער אין ערגעץ, עניוועי, ס'איז דא וואס האלטן אז ער האט עס געטון ווייל ער האט געוואלט זיינע קינדער זאלן אויך קענען אלע שפראכן, אדער ווייל מ'האט ארויסגעווארפן זיינע קינדער פון בעלז, כ'ווייס נישט, אזוי זאגט מען. ס'דא נאך א יש אומרים ניין די גאווערמענט האט זיך ארום געקוקט עס זענען געווארן אלע חברה וועלפעיר רעסיפיענטס אמאל איז געווען יעדער ביזנעס מאן ער האט נישט געדארפט פון די רעגירונג היינט ביסט געווארן א וועלפעיר שלעפער זאגט מען דיר גיי ארבעטן מ'קומט און זאגט איך בין נישט עדזשוקעיטעד אויב אזוי וועל איך דיך מאכן עדזשוקעיטעד. יעצט קאלן מיך אפ די אלע כלל טוערס פון אנטווערפן נחום נחום וואס זאגסטו זאג איך אים געלויבט דער אייבערשטער אז מען האלט דא. איך בין מורא'דיג צופרידן, איך האב אן אנדערע שיטה ווי ענק, איך האלט נישט אז מען טאר נישט קענען לימודי חול, פארקערט, נאכדעם פלאצט עס אויס, דו ווארפסט ארויס דעם בחור'ל ביי די צוועלף, דרייצן, פערצן יאר, און ער קען נישט עי בי סי, וואס קען ער טוהן? קען אפילו נישט נעמען קיין דרייווינג טעסט צו ווערן א שלעפער מיט א טראק, איך בין זייער צופרידן. איך ווייס נאר נישט צו פרידמאן האט עס גורם געווען, צו עס האט עס גורם געווען אז ס'זענען אלע וועלפעיר רעסיפיענטס, צו עס האט עס גורם געווען די סעקשול אביוז וואס דא גייט פאר, איך מיין אז עס איז מער, קיינער רעדט נישט פון דעם, אבער איך האלט אז די סעקשול אביוז האט דאס געמאכט, עס האט גארנישט צו טון מיט די גאנצע מעשה פון פרידמאן און פון מ'איז געווארן וועלפעיר רעסיפיענטס, נאו וועי, דער אראבער האט אויכעט וועלפעיר און דער אראבער טוט אויכעט נישט בעסער, ער ארבעט אויך נישט, פארוואס האט מען עס זיי נישט געהייסן טון? ס'איז זייער פשוט. איטס ווערי סימפל, מען האט געזעהן אז סעקס איז די ביגעסט קריים דעט דער איז, און ס'איז דאס מערסטע צולאזט און צושפילט, און ביים גוי איז עס נישט אזוי, ביים גוי לערנט מען אים כאטש, מען געבט אים קאנדאמס, מען שרייבט אויס איבעראל אויף אלע שפראכן סעיף סעקס. ביי אונז איז דאך דאס א חורבן, ביי אונז איז דא אזויפיל פרויען און מיידלעך וואס זענען שוואנגער געווארן זיי האבן נישט געוויסט, און מ'האט זיי געהייסן זיי זאלן גיין האבן די קינדער ערגעץ אנדערש און מ'האט עס אדאפטעט, זיי ווייסן ביז צום היינטיגן טאג נישט ווער די קינדער זענען, און אין סקווער איז דא אפאר פעלער, פיליפינאס, ס'איז נישט פיליפינאס בחורים האבן זיי אנגעשוואנגערט, זיי האבן נישט געוויסט זיך צו וואטשן, סאו וואטעווער די סטארי איז, די געים איז אווער. אין ענגלאנד איז דא די NVQ, דעמאלטס האט מען אויך געזאגט מיט מ מ יהרג ואל יעבור האב איך געזאגט פאדעווע און כ'האב אים געשיקט א מעסעדזש הייב נישט אן מיט יהרג ואל יעבור גיי געהעריג און זאג אז מ'דארף לערנען די אלע זאכן און דעטס איט. דו ווילסט נישט די פיקטשערס וואס זיי ווייזן ווייל ס'איז נאקעטע האלב נאקעטע מיידלעך? מאך עס איידלער, דערס נאטינג ראנג. אין ענגלאנד פארט עס ברוך השם און און אין בעלגיען איז עס אויכעט יעצט געווארן, און ס'ווערט יעצט אין ארץ ישראל אויכעט, זיי גייען זיך נישט לאזן, זיי זאגן מען מוז לערנען די גוי'אישע קוריקולעמס, די העברית, ביי זיי איז עס עברית, און שטעל דיר פאר וואסארא רוצחים זיי זענען, איך האב באלד געזאגט די מדינה, מען שפילט זיך ארום מיט זיי, מיט אהער מיט אהין, די פאר סיקריקים חברה, די לייצים. ווי איך האב אלץ געזאגט הרב ווייס איינמאל אום די פרייע ווערן סיק און טייערד פון די פרומע און עמים זען קלערן און באלאק זוכן דו האנדלסט דא מיט א רעגירונג וואס מדינת ישראל באשטייט פון פינף זעקס מיליאן מענטשן וואס איז צווישן דעם איז דא אנדערטהאלב מיליאן אראבער זיי האבן נישט מורא זיי זענען זיך מתגרה באומות אויף א ביליאן? פינף הונדערט מיליאן אראבער? דעי דאנט קעיר, זיי זענען רעדי ליהרג ולהרוג. האבן זיי מורא פאר אפאר משוגעים פאר הערשל קלאר צו אין ירושלים דארט ווי זיי הייסן דאווידאוויטשעס? דער נאט אפרעיד, זיי האבן נאר נישט געזוכט מיט ענק אנצוהייבן. אמעריקע האט נישט געטשעפעט די אינדיענס אויך נישט, מען האט זיי געגעבן אינדיען רעזערוועישאנס, צאל נישט קיין טעקס און ביסט א בירגער. אויב דו ווילסט. און עטס האטס געמיינט, נע די מדינה האט מורא, מורא, זיי האבן מורא, פאר וועם האבן זיי מורא, פאר הרב ווייס האבן זיי מורא? זיי האבן קלוגערע און שטערקערע פון אים געהארגעט און אראפגענומען פון די מעפ, א מורא פאר ענק? נאר וואס כ'האב ענק אייביג געבעטן, טשעפעטס נישט, מאכטס נישט קיין הפגנות, ניין, מקדש שם שמים. נו, וואס איז געבליבן יעצט? יעצט האבן זיי ארויסגעגעבן א געזעץ אז יעדע ישיבה וואס ס'נעמט געלט פון די מדינה מוז לערנען זייאניזמוס מואוומענט, זיי מוזן לערנען וואס דאס איז ציוניזמוס און וויאזוי דאס האט זיך געגרינדעט, עס האט א היסטערי אפאר הונדערט יאר, חובבי ציון מיט אנדערע, און ווער ס'האט זיך אלץ מוסר נפש געווען פאר די זאכן, יעצט גייט עטס עס פילן, און ווען נישט געבן זיי נישט קיין געלט, נאו מאר מאני, און עטס ווייסט ווי לאנג עטס קענטס אנהאלטן אן א געלט? דא איז דא יעצט א רבי מען האט אהבת חינם צו אים, יעדער האט אים באווארפן מיט געלט, ער קומט אויף שבת תולדות אהרן, זיי נעמען אויך געלט פון די מדינה, יש אומרים דורך זוויל, יש אומרים דורך אנדערע וועגן, זיי האבן גענומען די שטחים אין בית שמש, וואטס אפ מיט די אלע זאכן, דו קענסט נישט עקזיסטירן אן א געלט פון די מדינה, דו קענסט נישט. קודם כל אז זיי געבן, געבן פאר יעדע ישיבה די דיסקאונט ווייל זיי זענען א נאן פראפיט, דאס אליינס איז הונדערטער טויזענטער שקל א יאר, איך געדענק ווען מען האט געבויעט, איך האב געהאלפן בויען די מקווה אין בית שמש, איך בין געווען דער ממונה פון ר' מאיר בראנדסדארפער, איז געקומען דארטן א איד וואס דער יאקאבאוויטש וואס ער האט עס מנדב געווען, די גאווערמענט האט געגעבן דעם לאנד, האט ער געטענה'ט נישט דא אזא זאך, איך טאר נישט נעמען, האט מען גענומען א שמאי, זיי האבן געבעטן פיר הונדערט טויזענט דאלער, אזויפיל איז עס ווערט געווען. בקיצור האט מען גענומען אן אנדערן שמאי האט ער געזאגט ס'איז נישט אזויפיל ווערט ער אים האט צוגעהאנדלט איך געדענק נישט אויף וויפיל צוויי צו וויפיל און ער האט באצאלט פון זיין טאש וויגדער יאקאבאוויטש האט עס באצאלט מען האט נישט געוואלט בויען א מקווה אויף זייער לאנד איין גביר וויגדער האט עס געקענט באצאלן. היינט וויאזוי האלט זיך אויס די מקווה? זיכער אויף די מדינה'ס חשבון. ס'איז זיכער אז זיי האבן נאן פראפיט און ממילא איז דא קאנטריביושענס. דאס אלעס איז א חלק דערפון, דו קענסט היינט נישט בויען אין קיין שום פלאץ אין די וועלט מוסדות וואס די גאווערמענט העלפט נישט צו, און אין ארץ ישראל איז נאו דיפרענס, און יעצט גייען זיי ענק ווייזן, עטס עט אנהייבן צו לערנען וואס ציוניזמוס איז, זיי גייען ענק אויס, זיי גייען ענק מאכן פאטריאטן, זיי גייען ענק נעמען אין מיליטער, עטס גייטס ענק שלאגן פארן לאנד, פארוואס איז דאס אלעס געקומען? פאר איין טעם, ווייל מ'האט זיי געשפיגן אין פנים, און דאס האט עטס ענק געדארפט אויסלערנען, איך האב ענק אייביג געזאגט דאונט דא איט, דאווידאוויטש ביסט נישט שטערקער פון מדינת ישראל, טובי' חוטא זונטאג מאנטאג ווייס ביסט נישט שטערקער פון מדינת ישראל, און די גאנצע עדה איז נישט שטערקער, זיי קענען צומאכן די עדה אין איין טאג. די גאנצע עדה האט נאר געהאט א באוויליגונג פון די רבנות אז זיי מעגן אויכעט מאכן גיטין און קידושין, ווען נישט, ווען די גאווערמענט נעמט עס צו איז נישט דא קיין עדה. די עדה האט אויך א נאן פראפיט וואס זיי צאלן ווייניגער פאר יעדע זאך ווייל זיי האבן טעקס דידאקטעבל. לאז אפ, ס'איז אלץ גענומען געלט פון די מדינה. ס'איז דא איינער שטעקט אויס די הענט און ער נעמט און איינער נעמט עס בעקיפין. סא איך האב אלץ געזאגט טשעפעטס נישט, די זעלבע האב איך געזאגט אין בעלגיע, איך האב געזאגט גייטס נישט אין א פייט, איך האב גערעדט מיט די פירערס דארט, גייטס נישט אין א פייט, ניין דו וועסט זעהן זאג איך אים עתה תראה, ווי ער זעהן יעצט זעה איך עס. ברוך השם מען האלט דארטן ווי איך האב געוואלט מען זאל האלטן, איך האלט נישט ס'איז א פראבלעם, איך האלט מען אין די אונז ארבעט מען אז דא זאל אין אמעריקע אויך אזוי זיין, ביז א יאר גייט זיין א געזעץ אז יעדער מלמד מוז זיין א קאלעדזש גרעדזשועט א ספעשל פראפעשן גענומען א קורס ספעשל פאר חינוך, דאס גייט דא זיין, עטס וועטס קענען שרייען פארפירן עטס וועט אריינברענגען דעם מיט יענעם וועמען עטס וועט וועלן, עס גייט זיין א געזעץ. און עס גייט זיין א געזעץ אז אלע בחורים און אלע קינדער מוזן לערנען די קוריקולום און זיי וועלן דורכגיין די רידזשענטס, און ווען מ'וועט ארויסווארפן א בחור וועט ער כאטש זאגן ליסן איך גיי פון דא גראד אין קאלעדזש, יו אר נאט גאנע בי א סטריט בוי. סא איך האלט אז ס'איז נישט עק וועלט, איך בין גראדע צופרידן, איך האלט מ'דארף עס מאכן אין די גאנצע וועלט. אונז האבן אריינגערעדט דעם גוי אז ביי אונז איז סעקס פרי און ביי אונז טוט מען גארנישט פארקערט, ביי אונז איז געווען סעקס פרי, ס'איז געווען אומזינסט. כ'וואלט רעדן א האלבן שעה אז די ישיבה אוניווערסיטי געקומען אין קאורט פאר א לאוסוט האט געטענה'ט די לויער איז א פרוי, האט געטענה'ט העי אמאל האט מען געמעגט דאס אלעס טון, געקומען נחום ראזנבערג האט משוגע געמאכט די וועלט אבער פארדעם איז געווען סעקס פרי יעדע קינד איז געווען באשאפן אז ער זאל ווערן א סעקס פארטנער פאר יעדן פעדאפייל. כ'האב אויך געוואלט זאגן רב שיף אז איך קען אביסל פלעמיש אויכעט ווייל ווען ס'איז געווען די סיקס דעי וואר בין איך ארויסגעלאפן און איך בין געווען אין בעלגיום א וואך, בין איינגעשטאנען ביי ר' איציקל. נעגעטיך טעגעטיך. איר ווייסט וואס דאס הייסט? איך ווייס נישט נאר עפעס קען איך. סאו איך וויל אייך זאגן איר קענט מיר אריינשיקן אן אימעיל. כ'האב אמת הנאה פון רב שיף ער האט געמאכט אינעם בעזעם שטיבל פון אויבן ביז אראפ. געמאכט איבעראל אין אלע פלארס האט ער געמאכט ווידיאו. ווייל ער האט געטענה'ט. לויט ווי די וועלט גייט, מארגן וועט א פרוי זאגן אויף מיר אז איך האב איר געטאטשט. כ'האב הנאה פון אייך רב שיף, אתה אחד משלנו. מדינת ישראל האט אויך יעצט צוגענומען אלע רבנות רעכטן פון צו געבן גיטין און קידושין, זיי זאגן אונז ברויכמיר דאס נישט האבן. דאס ביסל וואס האט זיך נאך געהאלטן אידישקייט אי ביי די ספרדים אין ארץ ישראל אי ביי די אשכנזים איז געווען ווייל מען האט זיך געמוזט צושטעלן צו די רבנות, אז מען זאל נעמען חופה וקידושין ווי א ערליכער איד, און מען האט געמוזט נעמען א גט, הגם די גט איז געווען גט מעושה'ס, איז אפשר בעסער ווען זיי געבן נישט קיין קידושין, אבער ווען ס'וואלט ווען נישט געווען קיין מעושה וואלט עס געווען א נארמאלע זאך, א גוטע זאך פאר כלל ישראל. יעצט וואס איז געשעהן? וויבאלד זיי האבן געזעהן אז די רבנים האבן אביוזד זייערע פריווילידזשעס, האבן זיי געזאגט א גוטן טאג מיט די אלע זאכן, ווער ס'וויל חתונה האבן זאל גיין צו א לויער און חתונה האבן. איז יעצט ס'גייט זיין אז די אלע. וואס וועלן נישט נעמען געהעריג קיין חופה וקידושין, די סוף גייט זיין אז זיי וועלן נישט זיין קיין כשר'ע קינדער, ס'עט ווערן בעל תשובות פון זיי, און זיי וועלן חתונה האבן מיט כלל ישראל, ס'אבער נישט אזא גרויסער פראבלעם ווי אז דער גט מעושה, נאר למעשה דער גט מעושה גייט עניוועי אנהאלטן, ווייל ווען נישט, ווען ס'נישט דא קיין רבנות, וועט מען עניוועי גיין, מיר גייען אין קאורט, מיר טוהן וואס אהרן און זלמן לייב טוט. עניוועי, ס'איז א גרויס פראבלעם, און דאס איז אלץ געקומען, זיי האבן געזאגט בפירוש אין כנסת, ס'איז געווען א דיון אויף דעם, האבן זיי געזאגט ווייל די רבנים האבן אביוזט זייער אטאריטי, זענען גענגסטערס און מערדערס. איך וועל באלד רעדן באריכות פון איינעם מנחם מענדל טובל, ער האט דא אפגע'חזר'ט קינדער אין קראונהייטס שוין א יאר וואס מ'זוכט מיר אים, כ'האב אים געטראפן אין קאליפארניע, מ'האט אים אויפגעפיקט און אהערגעברענגט. און איך רעד אויך וועגן די רציחה פון די בחורים פון די ישיבה פון דושינסקי וואס זיי האבן געהארגעט אן אראבער, מאנכע זאגן ער איז אנטלאפן, מ'האט אים נישט געהארגעט מאנכע זאגן מען האט שוין איינגעזעצט די בחורים ס'איז דא נאך קאנפליקט רעפארטס ווייל קען זיין דער אראבער איז אנטלאפן צו די אראבישע געגנט און אפשר געט מען אים דארט טריטמענט מ'האט אויסגעלערנט די בחורים צו זיין רוצחים געקומען איינער האט גענומען דעם שטיינמאן און ער האט אים געוואלט הרג'נען יעצט איך וויל ענק זאגן כ'האב אייביג געזאגט אז כ'בין זייער ברוגז אויף די ישיבות וואס זיי נעמען נישט אריין די בחורים ווייל זיי האבן וואודי אלן גלעסעס מיט אלעם איך זעה די ליטווישע זענען די זעלבע שקצים. דארטן האט זיך געמאכט א נייע פארטיי פון רבי שמואל אויערבאך איז געגאנגען זיי האבן אריינגעמישט דעם סטייפלער און זיי האבן אריין און ס'איז געקומען איינער האט געוואלט נעבעך דערווערגן דעם שטיינעמאן האבן זיי ארויסגעגעבן אז ווער עס האט געוואוט פאר די פארטיי ווארפט מען ארויס איך וויל ענק זאגן עטס ווייסט ווער ס'האט אומגעברענגט די תורה? נישט היטלער נישט די אפיקורסים ס'האבן עס אונטערגעברענגט די חשוב'סטע און די הייליגסטע רבנים שטיינעמאן ווארפט ארויס טאמער מ'האט געוואוט פאר עץ. אין סאטמאר ווארפט מען ארויס אויב מ'האט וואודי אלן גלעסעס, אין אנדערע פלעצער און אין סאטמאר אויכעט ווארפט מען ארויס אויב מען האט א טעלעפאון, וואס ס'דאכט זיך זיי אז ס'איז נישט כשר, בקיצור דעיס שטייט נישט אין תורת משה דעיס אלעס, דאס איז אייגן געמאכטע פאבריקאציע וואס עטס האטס געטוהן, און עט די ענד אוו די דעי גייט עטס אתם המתם את עם השם, ס'קומען א צייט. ס'פעלט שוין פון אונז הונדערטער טויזענטער בחורים אין ארץ ישראל איז דא זיבעציג טויזענט מ'טאר נישט זיי שרייען מ'טאר נישט גיין אין מיליטער מ'טאר נישט ווערט אזוי דער פארמיאוס'ט פאר דעם בחור אידישקייט אז ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט אים אינטערעסירט גארנישט און אז ער האט נישט קיין אידישקייט האט ער דאך נישט קיין לעבן אויך נישט און זיין לעבן איז הפקר גייט ער אין מיליטער ווער האט עס געמאכט? שטיינעמאן ער האט א פראבלעם אז מ'האט געוואוט פאר די פארטיי פון אוירבאך. רבי שמואל אוירבאך, און ס'האט עס געמאכט סאטמער דא מיט זייערע משוגעת'ן מיט וואודי אלן ברילן, און אויכעט צו מ'האט א כשר'ן טעלעפאן צו נישט. דאס האב איך געשריגן דעמאלטס ווען מ'האט זיך געקריגט וועגן די טעלעפאנס, מ'האט געמאכט אן אסיפה בין איך געשטאנען אינדרויסן קעגן די אסיפה לאנג ביפאר ווי העד דיס, די אינטערנעט, האט מען שוין מאלעסטעד קינדער אין יעדע תלמוד תורה, די מלמדים. האט מיך איינער געפרעגט וואס ארט אייך, זיי טוען דאך א גוטע זאך, זאג איך זיי טוען נישט, ווייל די נעקסטע סטעפ גייט זיין יעדער וועט מוזן אונטערשרייבן, און ווער ס'האט עס וועט מען ארויסווארפן די קינדער. זיי פארשטייען צו חינוך די חברה, זענען דאך אזאלעכע אויסגעלאסענע לאו לייווס, אלל איט איז איז מאני, ברענג פֿינף און צוואַנציק דאלאר אז דו האסט א כשר'ן טעלעפאן און דעטס וואט דעי אר קאנסערנד. כ'וועל באלד רעדן א גאנץ אריכות. וועגן וואס איז געווען אין קאורט מיט ישיבה יוניווערסיטי אין די לאו סוט, איך וויל נאר זאגן אז נאכדעם וואס כ'האב שוין ארויפגעלייגט דעם גאנצן שמועס, איז צוגעקומען צו מיר א ידיעה אז די ישיבה יוניווערסיטי האט געטענה'ט צוויי טענות, די ערשטע טענה האבן זיי געטענה'ט ס'איז א לויער וואס דאס איז א פרוי, זי האט געטענה'ט אז אמאליגע יארן האט מען דאך דאס געמעגט טון לכתחילה, וואס האקסטו יעצט א טשייניק? דער דזשאדזש איז געווארן זייער ברוגז ווען זי האט עס געזאגט. זי האט עס נישט געזאגט אזוי גראב, אבער דאס האט זי געוואלט זאגן. נאכדעם האט זי געזאגט נאך א זאך, פארוואס האט מען געווארט אזויפיל יארן, פֿערצן יאר ארויסצוקומען? בקיצור, למעשה, איך האב ענק געזאגט יעדער זאל קומען, ווייל מען געבט סופארט פאר די וויקטימס, און מ'האט זיי איינמאל צוגעשחטן אין חדר, מען גייט עס יעצט נאכאמאל אפשעכטן. און דער עולם איז געקומען ברוך השם. על כל פנים, ס'איז דא א רב וואס איך האב ענק שוין געזאגט אפאר מאל אויפן האטליין וועגן אים, ער איז פון די גרעסטע רבנים אין באוקע ראטאון, די שענסטע שול וואס איז דא דארט. און ער איז א מורא'דיגער לינקער. ער הייסט ראביי גאלדבערג, ער איז געפארן אויף אוסטראליע, זיי האבן אים ארויסגעווארפן, זיי האבן געזאגט וואו דו קומסט דיך אריינמישן, דו ביסט ביי דיר איז דא עפעס א דאקטער וואס האט מאלעסטעט אזויפיל הונדערטער קינדער און דו מאכסט אלץ מיטינג, און דו מאכסט זיכער אז ס'זאל נישט ארויסקומען. עניוועי, איז איינער פון די מענטשן וואס זענען דארט געווען האבן זיך געמאכט א מעמד ציני אזוי ווי ראביי גאלדבערג איז דאך א גרעדזשועט פון YU און אין YU קוקט מען נישט אויף יענעם, דעי דאונט קעיר אבאוט עניטינג. איז בקיצור שרייט ער דארטן אז ער האט א זוהן וואס דער דאקטאר האט מאלעסטעד זיין זוהן, הערט א מעשה, אין א פיריעד פון פינף יאהר צייט האט ער אים מאלעסטעד צוויי הונדערט מאל, און דער ער דאוונט דארט אין שול אין באוקע ראטאון דער דאקטאר, און ראביי גאלדבערג בעקט דעם דאקטאר די גאנצע צייט. ס'ווערט אזוי שמיציג די גאנצע זאך, באט עניוועי ער וועט יעצט אנהייבן צו באצאלן, זארג דיך נישט. און די טאטע זאגט כ'קען נישט גיין צו די פאליס ווייל די קינד איז שוין פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן ווייל דאס איז נישט געוואויר געווארן גראד. דאס איז וואס דא גייט פאר. סאו איך וויל ענק נאר זאגן וועלכע מענטשן זענען אלס געקומען פאר רעכט פאר זייערע קינדער. עניוועי באלד וועט עטס הערן א גאנצע אריכות אויף דעם. סאו יעצט וויל איך רעדן זייער א וויכטיגן סאבזשעקט. עטס געדענקטס איך האב אייביג געזאגט יעדער מענטש וואס ער עסט פלייש, צו ס'איז טשיקן צו ס'איז בהמה פלייש עסט נבילה טריפה. מענטשן פרעגן מיך און וואס עסטו? זאג איך איך עס אויך נישט קיין שטיינער איך בין אינעם סיסטעם ווי יעדער. איים נאט גאננע דינייע איט, איך בין נישט קיין שוחט, איך קען נישט גיין צום פארם און נעמען דעם טשיקן, איך קען עס נישט זאלצן, אונז זעמער אלע אינעם סיסטעם אבער יעדער עסט נבילה טריפה, למאי נפקא מינה? זאלסט דיך איינהאלטן מיט א כזית ווייניגער, אדער דו קענסט עסן אן אנדערע פראוטין, פיש זאלסטו ענדערש עסן פיש, נישט וואס איך ווייס אז די פיש איז בעסער, באט. למעשה איז יעצט ארויסגעקומען מורא'דיגע זאכן. דער רובאשקין זיצט נישט אין תפיסה ווייל ער האט גע'גנב'עט געלט, ער זיצט אין תפיסה ווייל איך האב געהאלטן אין איין זאגן רובאשקין דו געסט נבילות און טריפות. אין סאוט אמעריקע איז אנגעקומען דיין פלייש אין די גאנצע וועלט, ס'איז נישט מעגליך מ'זאל שעכטן כשר'ס. מ'האט אריינגענומען דעם שייגעץ דעם ווייסמאנדל.
און ער האט זיך נאך געברענגט דעם ראש השוחטים פון ארץ ישראל פון די עדה, האט ער געברענגט דא דעם ווייצענער זון מייזעלס, און מען האט איינגערעדט דעם עולם אז מען עסט כשר'ס, מען האט געגעסן אלץ נבילה טריפה, ביז דער אייבערשטער האט געזען, ליסען, איט קענט ווארק אוט לייק דיס, האט ער זיי צוגעמאכט. איך בין געווען דארטן באקוקן אין מקווה, די שוחטים'ס ווייבער האבן עס גענוצט. איז געקומען דארט צו מיר, איז געקומען דארטן דער גארד און געזאגט ער גייט אפקאלן ווייסמאנדל, ער האט אפגעקאלט מנחם מאיר אין מאנסי, און ער זאגט אים ליסן, טעיק די ראביי אפף די פרעמיסעס און אז ער וויל נישט גיין רוף די פאליס. נו ווייסמאנדל יעצט ביסטו אויך אפף די פרעמיסעס, יעצט איז דיין זון דער וואס וועט מאכן נבילות וטריפות, ביז ס'וועט אויף אים קומען אן ענדע. אזאלכע לאולייפס די רבנים, איך זאג אייך באמת זיי גלייבן נישט אז ס'איז דא עפעס א באשעפער. עניוועי, כ'בין יעצט געוואויר געווארן ס'איז דא איינער וואס הייסט איליי אלי' סאגלאוויק, ער איז אין נהריה האט ער די גרעסטע שלאכט פאבריק אויף טשיקנס אין ארץ ישראל, בקיצור ער איז געקומען דא אפקויפן יארן צוריק דעם רובאשקין, און למעשה ער זאגט יעצט קיינמאל נישט געזאגט אז די גאווערמענט האט אים געזאגט שטיי אוועק דערפון ווייל ס'איז דא דארט גרויסע פראבלעמען און ער אליין האט געזען אז די ביכער פיטן נישט, האבן נישט געמעטשט די ביכער עניוועי ס'איז געווען מסתם מיליאנען פונט פלייש וואס מ'האט פון אנדערע גוי'שע דיסטריביושענס אוועקגעשיקט ס'איז א מחי' וואס דא איז פארגעגאנגען עניוועי יעצט איך בין ארויפגעקומען ס'איז דא די צער בעלי חיים חברה זיי זענען ארויף געקומען אז ער איז פון די גרעסטע שחיטה אין טשיקענס. דער סאגלאוויק, און אז זייער אסאך פון זיינע טשיקנס, פון די בירדס, ווייסטו דאס איז טשיקן צו טורקי, זייער אסאך דערפון זענען טרייפע, ער האט אלטע בינס, ראסטיגע בינס, און די קעפ שטעלן זיך ארויס, ער שטופט ארויס, די טורקי וויל זען וואס טוט זיך, שטופט ער זיך ארויס דעם קאפ, ער צושניידט זיך דעם קאפ, ס'בלוט אין אים. אויך ווען מען ברענגט עס פון די קיבוצים ווען מען ברענגט צאם די אלע בירדס די טשיקנס צו די טורקיס געט מען עס א דריי איבער און זיי פליען אלע איינס אויפן אנדערן דאס איז א שאלה פון טרייפה ס'איז אזוי ווי ס'איז אראפגעפאלן בקיצור ס'האט זיך דא געמאכט אזא מין שטינק די צער בעלי חיים חברה האבן עס געכאפט זיי זאגן אז הונדערטער און הונדערטער פון די אלע פייגל ס'הייסט די טשיקנס אדער די טורקיס זענען גאנץ נישט כשר להלכה סאו. עטס זעהט ווי אונז האלטמיר? מענטשן האבן געזאגט ס'איז נישט אמת, מרבה כשר, ס'איז נבילה, טרייף, און יעדע שטיקל פלייש וואס מ'עסט היינט איבער די גאנצע וועלט. ס'מעג האבן א הכשר פון די רבנים און פון זאליקאן, און ס'מעג האבן אפילו פון די עדה החרדית. זענען עס יעצט דערגאנגען. און דער רב לאו, וואס ער איז דער רב פון די רבנות, דער אשכנזישער, איז געגאנגען, מ'האט אים געוויזן אלעס, זאגט ער, סליחה, ביסט גערעכט. יו אר רייט. יעצט די גאווערמענט וויל נישט נעמען קיין אפאלעדזשי פון דעם סאגלאוויק, זיי ווילן אים קנס'ענען מיט געלט און מיט אנדערע זאכן, באט איטס אלל ביזנעס, נאכדעם קען ער ווייטער פארקויפן. יעצט וויל איך זאגן אזא זאך, ס'איז אנבעליוועבל, מען דארף יעצט נאכקוקן די בעלזער שחיטה, אפשר נעמען זיי אויך פון די בירדס וואס מען טראגט פון די קיבוצים מיט די אלטע פאראסטעטע באנקערס און מען פליעט מיט זיי, מען ווארפט מיט זיי. איך כאפ דא נישט די, עס הייבט זיך נישט אן ביי א שוחט, אונז האמער הלכות פין ווען דער טשיקן הייבט אן צי גיין, איך זאג דעם עולם, אונז קעמער ווען זיין ערליכע אידן האמער די פעסילעטיס נישט דא גוים וואס זיי לאזן אונז נישט, סאיז דא רבנים וואס זיי לאזן אונז נישט, וויאזוי איז דאס געווען, די גאווערמענט שרייט יעצט אויף דעם רב הראשי האו דיד דיס העפען סאו מעני יערס, מען זעט סאיז דא פיקטשערס סאיז דא לייוו, איך האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג. מ'זעט ווי די טשיקן גיט זיך א שטעל ארויס דעם קאפ און ער נעמט עס צוריק און רייסט זיך אריין און ער איז טויט. יעצט זאגן יעצט, אויף די ווידיאוס קען מען זען אז די שוחטים האבן גע'שחט'ן טויטע טשיקנס, ס'איז א שאד די טשיקן איז טויט ס'איז א שאד אוועקצואווארפן. די שוחט האט געזען ס'איז טויט האט אים עניוועי גע'שחט'ן און ער פארט ווייטער אויפן טשעין. און דאס איז אלץ מיט ווידיאו, דאס איז נישט נחום ראזענבערג'ס מעשה, יע איז א ליגנט, יע איז א שונא, דער רבי זכרונו לברכה, יע, דער רבי האט דאס געזאגט, יענץ, דער רבי האט איך ווייס וואס דער רבי האט געזאגט ווייס איך נישט, איך ווייס יעצט זיי האבן ווידיאו, עקשועל ווידיאו ווי זיי שעכטן טויטע טויטע טויטע טשיקן, ס'איז א שאד פארן געלט, אלעס איז פיינענס. כ'וואלט געוואלט פארן אויף ארץ ישראל זען וויאזוי דער בעלזער וויאזוי ס'קומט זיינע טשיקנס, כ'בין זיכער ס'איז די זעלבע. ווייל דער דיסטריביוטער פון טשיקנס, דער סאליוועק, ער איז דער גרעסטער, נישטא גרעסערס פון אים אין ארץ ישראל. נו, אונז האמער א פראבלעם, מורא'דיגע פראבלעם, ציונים ימח שמם, ימח שמם, יא, ציונים ימח שמם, אונז האמער א פראבלעם, רב ווייס ימח שמם, מיט די גאנצע עדה החרדית, מיט די גאנצע רבנות, די אלע זענען ימח שמם'ניקעס. זיצט זיך דארט א איד טובי' חותה מיטן הויעכן היט, ער איז געקומען פון אנטווערפן, ער זעהט די פאלשקייט און ער שווימט מיט מיט זיי, ער זאגט אזוי ווי איינער, קאלט מיך אויף א רב אז כ'האב פארגעסן א מהר"י ווייל אז טאמער א רב זעהט אז יענער גייט אים שיסן פון די צוויי בעלי דינים, ער איז איינגעשטעלט מיטן לעבן, זאל ער זיך ארויס דרייען פון די דין תורה סאיז נישט געזאגט געווארן די הלכה פון לא תגורו מפני איש כ'האב געזאגט א גאנצע הספד אויף רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה אויף קאסעטל זעכציק דארט בין איך מברר אז סאיז נישט אמת דאס איז נאר א יחיד אדער א קליינע יחידישע דין תורה נישט ווען א מענטש זעהט אז דער רבים פארט שלעכט און ער קען זיי ארויסהעלפן. איך דענק אונזער הייליגע רבי דער סאטמאר רב. ער איז געפארן אויפטוען קעגן די בחירות האט ער געזאגט שבת אין בני ברק האט ער געזאגט א דרשה דעמאלטס נאכדעם ווען ער האט זיך צוקריגט מיט ר' אהרעלע בעלזער האט ער געפלאמט די רבי דערציילן זיי אז ער האט געגעבן א עפן אויף זיין העמד זיין העמד און ער האט געזאגט זיי האבן מיך געסטראשעט די בעלזער שקצים צו שיסן האט ער אויפגעעפנט זיין העמד און ער האט געזאגט דא האט עטס מיין טשעסט שיסטס דערציילן זיי ער איז געווען אזוי אין כעס די רבי עס האט אים אזוי געברענט די תורה. אז א קנעפל האט זיך אראפגעריסן פונעם העמד אום שבת, אזוי דערציילן זיי, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, אבער אזוי פארציילן זיי. למעשה זאלט איר וויסן, איר זאלט וויסן אז ס'איז א פאבליק פיגור, א מענטש וואס ער קען טון פארן ציבור, טאר זיך נישט משתמיט זיין, איך רעד א גאנצע אריכות אויף קאסעטל זעכציק, דא אויך אזוי. קיינער, יעדער לאכט זיך אויס, ווער ס'פארט ווייטער, ס'איז מ'האלט אין איין כאפן, ווער ווייסט וואס נאך מ'עט כאפן. כ'האב אים געזאגט, דער איד ער געט אהער די לעיבלס פאר אן אראבער, ער קוילעט אפ בהמות און ברענגט פרישע פלייש א גאנץ יאר אריין, אויף דעם חשבון וואס מ'פארט אפאר מאל א יאר אויף פוילן שעכטן בהמות. און שוין. יעצט, אייער עטס מיך פרעגן פארוואס איך זאג עס, כ'וויל נישט מאכן יעדן שלעכט אין מויל, ווען מ'עסט פלייש? איך וויל מ'זאל זיך צאמנעמען עסקנים און זאגן אינאף איז אינאף! ס'קומט אויס אויף דעם זיי הייבן די פרייוועט שחיטות דא און דארטן און זיי נעמען פינף מאל מער די פרייז, דאס איז אויך נישט געדעקט ווייל דאס איז אלעס פון די מיט די פייגע וואס מ'האט ארומגעווארפן, כ'האב ענק שוין געזאגט יארן צוריק, על פי הלכה דארף מען מיט יעדן טשיקן גיין שפאצירן ד' אמות. באלד טאמער האט מען אים געווארפן. מ'דארף נישט טאמער מ'האט געווארפן האט ער זיך געווארפן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. איינער האט מיר איבערגעגעבן אז בערל אשכנזי האט ווידער געלערנט אין קלויזענבורג שבת אינדערפרי אבער יעצט האט ער שוין נישט געהאט א חבר ער האט געלערנט אליין קען זיין דער חבר האט זיך שוין אפגעלאזט פון אים איז געשטאנען דארט ווידער איינער צוויי אין פעקט מיר געזאגט די נעמען זענען געשטאנען און געוואטשט טאמער גייט ער אין בית הכסא אדער אין מקווה זאגט מען אים אנטשולדיגט ציט זיך ארויס פון דא. כ'וויל פרעגן קלויזנבורג א פשוט'ע שאלה, איך קען ענק ווייזן א כתב פון א בית דין, מאקאבעצקי, קוקאביצקי, איך ווייס ווי ער הייסט, וואס ער, דער בערל אשכנזי, האט אונטערגעשריבן פאר דעם בית דין אז מ'זאל נישט גיין צו די פאליס, מ'זאל אים נישט איינווייקן, און ער האט באצאלן פאר דעם וויקטים געלט ער זאל זיך גיין היילן. ער האט אים קיינמאל נישט באצאלט, גארנישט געטון, אבער דאס איז נישט וויכטיג, אבער דארט איז ער מודה אז ער האט מאלעסטעד דעם בחור. וואס פעלט ענק אויס די מענטש אין ביהמ"ד? כ'פארשטיי נישט. וואס פעלט ענק אויס די מענטש אין אייערס א ביהמ"ד? כ'וויל אייך פרעגן א זאך, מיך וואלט עטס נישט געלאזט דאווענען, נישט וואר? כ'האב געשיקט א מענטש ער זאל פרעגן צו כ'קען קומען דארט דאווענען, ער האט קול געזאגט ניין זיי זוכן זיך נישט מיט סאטמאר אנצורייצן. און פאר בערל אשכנזי זוכט עטס ענק אנצורייצן אז ער וועט מטמא זיין א קינד וועט ענק זיין גוט, דאס וועט זיין דער גליק? כ'פארשטיי נישט, ער וויל לערנען זאל ער לערנען ערגעץ אנדערש, און איך זעה ער דרייט זיך אין וויזשניץ אויכעט ארויף און אראפ יעדן טאג, איך פארשטיי נישט וויזשניץ עטס ברויכט'ס אזוי וויכטיג האבן, ער האט ענק אסאך טובות געטוהן בערל אשכנזי. וואס איז דאס אז יעדער איינער לאזט דעם חזר אריין און טאמער ס'וועט עפעס געשען יור נאט גאנא דו עניטינג ווייל ער איז א פאוערפול פעמילי ער איז געווען ער גייט שוין מען גייט אראפ נעמען די פאוערפול פעמילי ווארט ווען טשארלס איינס פליעט ארויס וואס מען טוט מיט זיי אבער וואי דו יו ניד איט איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס. ער איז עפעס א מולטי מיליאנער וואס ער געט ענק אזויפיל געלט אז אן אים וואלט די שול נישט געשטאנען? ער געט דאך ענק גארנישט ער טרינקט נאר ביי ענק א קאפי. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך רעד אויכעט שפעטער א גאנצע אריכות וועגן די באסעס ווי ווילד זיי פארן, אבער איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, א באס דרייווער האט מיך יעצט מעורר געווען אז איינע פון די גרויסע פראבלעמען איז אזוי ווי מען טוישט די סטריטס, עטס ווייסט מען גייט מאכן לי עוועניו א וואן וועי דאון, מען וועט נישט קענען פארקן מער, מען טוישט אלעס זאל זיין יוראפיען סטייל, ס'איז דא די בייקס פארן ארום, ער זאגט די בייקס וואטשן נישט ווען מען קראסט די קינדער. און דאס איז א נייע זאך וואס די דרייווערס זענען נישט צוגעוואוינט, סאו וועגן דעם זאג איך אז מען דארף ארויפפארן, מען דארף מאכן עקסטרא א פערטל בלאק איבעראל וואס זאל נישט טארן פארקן, דאס זאל זיין פאר באס סטאפס, יעלאו באס סטאפס, און מען זאל ארויפפארן ביז די קורב, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, א דרייווער האט מיך מעורר געווען אז עטליכענע מאל. ווען ער געקראסט די קינדער האט א בייק אראפגעהאקט אים, ער זאגט ער אליין האט פיר פינעף אינצידענטס, ווען א קינד פאלט אראפ און כאפט א זעץ אין קאפ זאלסטו וויסן קען ער ווערן קריפלד פאר לייף, סאו ביז מ'וועט מאכן אז די דרייווער זאלן זיך קענען דארט אריין ציען דארפסטו מאכן זיכער אז דו וואטשסט אויף דעם אויך, די דרייווער דארף מאכן זיכער און דעם וואס ס'קראסט אים אדער די מלמד די באס מלמד אדער די עלטערן. די בייקס איז א מכה שלא כתובה בתורה. ס'הארגעט הונדערטער מענטשן יעדעס יאר. יעצט וועגן די וואלן האב איך ענק שוין געזאגט מען קען נישט מען טאר נישט וועלן פאר די אלע קאנדידעטס וואס זענען שטופי זימה און ס'איז דא איין קאנדידעט וואס ער לויפט וואס ער איז א גלח איך קען ענק נישט זאגן מען זאל וועלן פאר א גלח ווייל דער גלח האט אויך אויסגעבליטיגט אלע יארן אידיש בלוט פון ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די גלח'ישע מאוומענט וואס גייט שוין אריבער טו טאוזענט יערס. מ'האלט מיר שוין טווענטי פארטין באלד, און יעצט איז ארויסגעקומען א ריפארט אז די גלחים אין ניינטין פארטי וואן האבן געהארגעט מאסן אידן, די גלחים, נישט די דייטשן, די דייטשן אויך אבער די גלחים, סאו רבותי, מ'דארף ריפרעינען פון וואוטן פאר די מעיארל קענדידעיט, פאר דיסטריקט אטוירני זאלט איר וועהלן פאר טאמפסאן, ס'איז דא, כ'האב ענק שוין געזאגט די סאטמארע ליצנות, איינער האט געשריגן איינער ווארפט געלט פון א האטעל אין ירושלים, איז יעדער געלאפן, אינמיטן פרעגט ער וואו לויפט יעדער, זאגט ער איינער ווארפט געלט אין א הוט, פון א האטעל, זאגט ער יא פון וואס בין איך נישט דער וואס ער לויפט, דער גרינפעלד, דער פושע ישראל, דער עוכר ישראל, דער וואס ער בעקט די אלע זימה, אלס זייענדיג א פרומער איד, דער עוכר ישראל האט שוין געטוישט, ער איז שוין געקומען אויף אונזער וואגן, ער האט שוין עמטליך דעקלערירט ער וויל נישט טשארלס היינס נאר טאמפסאן. ס'איז אלעס ליצנות וואס דא גייט פאר. עניוועי, דער איינער פון די עדס וואס אלע בלאגס רעדן דערפון, ס'שטייט דארט נחום ראזענבערג קעגן אלע רבנים, און נחום ראזענבערג איז א מוסר און ער הייסט וואוטן פאר טאמפסאן. האב איך געוואלט וויסן פונקטליך, אהרן און זלמן לייב האבן זיך געמסר'ט אין קאורט און ביידע קהילות האבן זיך געמסר'ט, און שלעזינגער האט געמסר'ט דעם פעטער, יעדער האט געמסר'ט, און הער א מעשה, נחום ראזענבערג איז דער מוסר, וואס האב איך געטוהן, כ'האב געהייסן מ'דארף גיין צו די גאווערמענט, עטס זענטס זיך געגאנגען. ווי ווער איך דער מוסר? דאס איז די סאטמארע טיטלס, טשיבינער רב, אן אפיקורס, בעלזער רב, אן אויסגעוועפטער איד, ר' משה פיינשטיין עם הארץ, והראיה, הלכות שבת איז ער מחמיר און עם הארץ אימת שבת עליו, אזוי האט מען אויף יעדן געהאט א טיטל, ס'האט מיט אים קיין שייכות נישט, נחום ראזנבערג איז דער מוסר. יעצט וויאזוי ער קען האלטן גרינפעלד אז מען זאל וואוטן פאר טאמסאן פארשטיי איך נישט, קודם האט ער דאך געשריגן ער איז א שונא ישראל, און יעצט איז ער געווארן אויס שונא ישראל, וואס איז יעצט געשען? ער האט געגעסן ווילדע שוועמל. און נאכדעם ס'איז דא א ענין פון שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא, וויאזוי מעגסטו יעצט טוישן אז מ'זאל וועלן דער פאקט ווען אזוי זענען אלע פאליטישאנס נישט ווערד גארנישט. יעצט אריינגעקומען נאך א טעלעפאן פון בעלדזשעם אינמיטן מאכן דא דעם האטליין אז ס'איז דא יש אומרים אז וויבאלד אהרן רייס האט אנגע'חזיר'ט דארטן אין אנטווערפן צוויי מיידלעך אין טרעין סטעישאן און איך הער ער האט יעצט אנגע'חזיר'ט אויכעט אין לאנדאן. מען זוכט אים, די פאליס האט גענומען א לויער, און זיי האבן אויך געזען אז ס'איז דא אסאך חזירים וואס זיי טוען וואס מען טאר נישט, זיי זענען well aware of what's going on, איז דא וואס זיי האלטן אז דאס האט געמאכט די מאוומענט פון די סעקס עדיוקעישאן, סאו ס'איז דא אין דעם אפאר שיטות, ס'איז דא אין דעם שיטות סתם הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, ס'איז דא אין דעם שיטות ווייל זיי פאלן ארויף אויפן וועלפעיר סיסטעם. און ס'איז דא אין דעם שיטות ווייל מ'האט אנגעהויבן צו טאטשן גוי'אישע מיידלעך האבן זיי געוואלט אויסלערנען אז מ'טאר נישט. עניוועי וואטעווער די סטארי איז איטס נאט אימפארטענט. יעצט וועגן די קאסינאס וואס ס'גייט פאר וועל איך רעדן אי"ה די אנדערע וואך ווייל כ'האב נאך אפאר פראגעס מברר צו זיין. נאר איך בין אין די שיטה אז מ'דארף זיך נישט שלאגן מיט די גאווערמענט. איך בין אין די שיטה אז די אלע לענד וואס מ'האט געקויפט דארט מ'האט געקאסט ניקלס ענד דיימס. עס איז היינט ארויף אויף הונדערטער מיליאנס אוו דאלערס, און איך האלט אז די ישיבות דארפן מופן יעצט אויף די פאוקענאוס, אדער ס'איז דא אנדערע גרויסע בערג אין די אדעראנדאקס, אז מ'וועט האבן נאך פערציג פופציג יאר מנוחה, און דערווייל וועט עטס מאכן א מינט, איך האלט נישט אז מ'דארף וואוינען אין וויליאמסבורג אויך נישט, איך האלט אז יעדער איד דארף פארקויפן פאר א גוי און פאר א יאפי זיין אפארטמענט, אוודאי נישט איינער אליין ווייל נישט ברענגסטו אונטער דאס גאנצע הויז, פארקויפטס, פאר דעם געלט קענט עטס קויפן זעקס הייזער פאר אלע קינדער ערגעץ אנדערש, עטס קענטס ענק קויפן אן אייגן הויז, און עטס קענטס קויפן א סאמער הויז און א ווינטער הויז אויכעט, און מען קען אנהייבן א נייע לעבן ווי אאוט גראו דיס קאמיוניטי, און ס'קען מער דא נישט עקזעסטירן, עס איך זאג נאכאמאל נאכאמאל, למעשה די ריעל עסטעיט איז דא ארויף, יעצט גייט ארויף די טעקס, די אלע וואס האבן געקויפט אויף טעקס עבעיטמענט וועלן נישט קענען באצאלן, און דו האסט גארנישט פון דיך שלאגן, וואס וועסטו זאגן דעם גוי נעם ווייניגער טעקס, איך וויל נעמען מער, מענטשן טוען מיר, די גאווערמענט איז אויך אין א דעפיציט, איך האלט אז מען דארף זיך נישט שלאגן, איך האלט מען דארף זאגן פאר די גאווערמענט, נישט פאר די גאוו פאר די אינוועסטערס, די וואס זענען נענטער צו מאנטיסעלא הייבטס אן צו פארקויפן, א מחיה, דער איז נאטינג ראנג, איך ווייס, איך האב געהאט דארט א פראפערטי, איך האב עס געקויפט פאר פעניס, מען האט מיר געאפערט א מינט מינט מינט, איי קודנט ריפיוז איט. נישט וואס האט געבעטן געלט ווען איך האלט עס נאך פינעף יאר וואלט נאך געווען בעסער נאר וואס ווען סגייט ווען נישט דורך די געמבלינג וואלט עס נישט ווערט געווען העלפט האב איך געקלערט ליסען מען זאגט וואן בערד אין די בעסקעט איז בעטער דען טו פלייאינג אראונד דעטס אלל יו דו יו סעל ענד יו מאוו דו האסט נישט געשריבן חופה קידושין נישט מיט מאנטיסעלא. און נישט מיט וואודרידזש און וואודבורן, און טאמער דו האסט יא געשריבן חופה קידושין געב א גט, כ'ווייס נישט וואס דו דארפסט איבערקערן, אידן דארפן אלץ מוהד איבערקערן איבערקערן, ווען מ'קומט און מ'זאגט ס'איז גירוש שפאניע גיי ארויס, מ'זאגט דיר דאך נישט ס'איז גירוש שפאניע, מ'זאגט דיר ליסן יו קען וואלק עוועי וויט די מינט, איטאליענער האבן אלע געוואוינט אין בארא פארק, יעדער איד איז צוגעקומען טווענטי טערטי פארטי פיפטי סיקסטי מ'האט געמאכט די הייזער געדילט מיט די איטאליענער, זיי האבן אלע אוועקגעמופט, דו ווייסט ווי די איטאליענער וואוינען? נישט דא! זיי האבן אוועק געמופט אין אנדערע פלעצער, זיי האבן אלע געמופט דאון סאוט אויף פלארידע און אלל אווער, סאו זאליק האט באקומען א בילדינג פון די גאווערמענט האט ער באקומען דארט אויך פון די גאווערמענט, אהרן האט אריינגעלייגט די טוירטי פייוו מיליאן דאלערס אין א תלמוד תורה, ער קען פארקויפן דעם בלאק פאר אינוועסטערס, איך זאג דיר ער קען אוועק וואקן מיט נאך צוואַנציק מיליאן דאלער. איז געווען דא אין די וויזשניץ סרולטש האט געקויפט א בילדינג פאר פיר פינעף מיליאן דאלער, איך ווייס אז די ארוינים האבן אים געאפערט אוועק צו וואקן פיר מיליאן דאלער דזשאסט טו וואלק עוועי, און ער האט געטראפן יעצט איינעם א איד וואס ער גייט עס אים אויפפיקסן און מאכן א תלמוד תורה, ווייל ווער ברויך די טייער ריעל עסטעיט, די וועסט עניוועי אינטערברעכן. די ווייסט דאס איז אן אפערטוניטי דער אייבערשטער געבט דיר קענסט קויפן א הויז וואס דו האסט געקויפט פאר צוויי און דריי טויזענט דאלער איז יעצט ווערט א מיליאן טו ענד טרי יעצט אויב דו האלטסט אז דו ווילסט עס יעצט פארקויפן ס'וועט נאך מער ווערט זיין נאו פראבלעם פארדינג עס ס'איז דא וואס ווילן דערצאלן די פרייז. איי די זאגן מען צוברעכט א קאמיוניטי ס'איז צובראכן ס'איז דא טווענטי פייוו פערסענט גיטן קיינער קען עס נישט ערלויבן יעדער גנב'עט פוד סטעמפס מעדיקעיד וועלפעיר סעקשן עיט ווען נישט קענסטו דא נישט וואוינען ריעליסטיקלי לעטס טאלק אפן, איך האף נאר די גאווערמענט הערט עס נישט. נישט דא איינער וואס עס קען עפארדן דא וואס דא גייט פאר, און ער זיצט נאך טעקס פרי מאני ווייל ער ארבעט שווארץ העלפט אויך. נאר לעטס נאט קיד אס אז דו קענסט דא נישט. עס קומען יעצט מיינע עידזש אינגעלייט, זיי האבן קיינמאל זיך נישט געזארגט פאר א שלעכטן טאג. זיי ווערן אלט, ער לימפט, ער הינקט, ער האט נישט קיין געהעריגע אינשורענס, ער האט מעדיקעיד דאקטוירים. און ער ווייסט נישט וויאזוי ער וועט אויסלעבן דעם טאג, ער האט קיינמאל נישט געסעיווט, ער האט נאכאלץ געגנב'ט פון סאושעל סעקיוריטי וואס איז אים געווען א שאד די פֿופֿצן דאלער. סאו, ווי אוטגרו דיס קאמיוניטי, ווי אוטגרו די מאונטענס, לעטס פעק אפ אר קלאוטס אנד געט אוט אוו טאון, ווי דאונט ניד איט. די נעמסט די שטעלסט דעם גאנצן חברה און די אלע נעמסט אראפ אויף מירטל ביטש, דארטן איך האב אסאך לאנד, קענסט צוריקשטעלן דאס גאנצע אידישע ישוב פאר. צען פראצענט פון וואס דו פארדינסט דא, און דו וואקסט אוועק. ס'איז דא וואודס, ס'איז דא אלטע הייזער, נייע הייזער, ס'איז דא ריעל עסטעיט אומזינסט. עניוועי, אבער כ'וועל נאך רעדן אסאך וועגן דעם, ס'איז נישט יעצט די צייט פאר דעם, און דערווייל, דאס איז געווען די עמורדזשענסי. יעצט קומט א געהעריגער שיעור נאך בערך א שעה און א פערטל, און פארטיג. א גוטן ערב שבת קודש פרשת תולדות. כ'האב שוין געמאכט א לאנגן שיעור די וואך וועגן הספד פון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, מענטשן פון די גאנצע וועלט רבנים קאלן אפ אז ס'איז געווען עפעס א מורא'דיגע שיינער שיעור מיט געוואלטיגע ידיעות, זיי האבן אליינס נישט געוויסט אסאך זאכן, אסאך רבנים קאלן מיך אפ מיט הערות. איין רב קאלט אפ אז דאס איז דאס געזאגט מען האט נישט געמאכט קיין סוכות אין ירושלים ווייל ירושלים איז א רשות הרבים און שפעטער האט עזרא ובית דינו גוזר געווען אז עס זאל נישט האבן א דין רשות הרבים שטייט אין נביא אז זיי האבן געמאכט סוכות די ערשטע מאל זאגט ער מיר אז אין בני יששכר ווערט צוגעברענגט אז נישט ווייל עזרא ובית דינו האט גוזר געווען און האט זיך אויסגענומען אזוי ווי איך האב געזאגט נאר דארט שטייט אנדערש אז וויבאלד ער איז געווען בבחינת מלך און א מלך פורץ גדר איז נישט קיין חילוק מענטשן לייגן צו מען נעמט, ס'איז א מחיה. ס'איז א לאנגער שיעור, ס'איז צוויי שעה, וועל איך מאכן יעצט זייער א קורצן שיעור, און איין רב זאגט מיר אז טאמער איר טוט נישט מאכן יעדע וואך א האלבע שעה א געהעריגן שיעור, דעמאלטס טוט איר א גרויסע עבירה, פארוואס? ווייל סוף כל סוף מענטשן ווייסן נישט די אלע פשוט'ע זאכן וואס איר זאגט, און ס'איז מורא'דיג וויכטיג מ'זאל וויסן. מ'זאל על כל פנים, מ'זאל כאטש יעדן וואך ארויפלייגן א האלבע שעה, איך זאג דעם אמת דעם עולם, איך קען ארויפלייגן, איך האב ברוך השם וואס צו פארקויפן. שאלה נאר, מען דארף זיך, ווי מען זאגט, זיך שלאגן מיט די פעדאפיילס. דער עולם מיינט ס'איז שוין שטיל געווארן, ס'איז רואיג געווארן א נעכטיגן טאג, ס'איז נאכנישט שטיל געווארן מיט די פעדאפיילס, ס'וועט נאך דויערן יארן, מען וועט נאך מוזן האבן אסאך ארעסטס ביז ס'וועט שטיל ווערן. ס'איז א מורא'דיגע קללה פאר כלל ישראל דאס אלעס וואס איז פארגעגאנגען. סאו יעצט איז דא איינער ער הייסט מנחם מענדל טובל, טובל איז שרץ בידו, ער איז אליין געווען א מלמד אין קרוינהייטס, אפגע'חזר'ט א שטאט מיט קינדער, און נאכדעם איז ער אנטלאפן אויף בעווערלי הילס, קאליפארניע, די רייכסטע געגנט, און דארט געווארן א מלמד. מען זוכט אים שוין, א יאר זוכט מען אים שוין, זיך געטוישט אביסל דעם נאמען, דא האט ער עס געספעלט TEVEL, דארט TEVIL, בקיצור מען האט אים געכאפט, מען האט אים אויפגעפיקט, און מען ברענגט אים יעצט, מען עקסטראדייט אים יעצט צו ניו יארק, דא האט ער געזינדיגט. ס'נאך דא אזויפיל קעיסעס, עטס האטס נישט קיין השגה, און דאס איז שוין געווען א מעשה וואס איז געווען יעצט פאר א יאר צו צוויי יאר צוריק, דאס איז נישט קיין מעשה פון פופציג יאר, ס'איז שוין נאכדעם וואס מען שלאגט זיך, און ס'דא די קראון הייטס וואטש, און ס'דא אלע וואס זיי שלאגן זיך קעגן די חזירים, ווייל די חזירים האבן נאך אלץ דעם חשבון אדער האט מען נאך מיט טשארלס היינס קענען דרייוון א דיעל, אדער האט מען קען מען אינטימידעיטן די וויטנעסעס מיט די וויקטימס, נעה ס'ארבעט שוין נישט. ווארפסט ארויס דעם עולם פון א קאמיוניטי, דעי דאונט קעיר עניוועי, זיי גייען אוועק, זיי זענען שוין נישט אינטערעסירט אין די קאמיוניטי עניוועי, ער האט פארקויפט זיין גארנישט, פארקויפט עס לייקס יענעם אין חדר, דער וויקטעם, דער וואס דער קאוק האט נעבעך אומגליקליך געמאכט, ער איז געווארן א מגיד שיעור צו א ראש ישיבה אין אן אנדערע שטאט, ער לאכט פון גאנץ לעיקוואוד, ער לאכט פונעם נאקן מקום הטינופת פונעם טינוף לעיקוואוד, ס'קאלט מיך אפ יעצט איינער פון לעיקוואוד, א בחור אינמיטן די נאכט דרײַ פֿופֿצן פארטאגס און זאגט ער וויינט. איר טוהן אים צו רעדן, אז בחורים טארן זיך נישט שפילן מיט בחורים, מען טאר נישט אריין גיין צו יענעם אין בעט און צו זיין בעדרום, זאגט ער אונז האבן דאס אלעס נישט געוויסט, ווער האט אונז דען עס געלערנט, זאגט ער איך האב איינעם וואס איז מיך מטמא שוין חדשים און יארן, און יעצט קריכט ער מיר אריין אין די דארמעטארי אין בעט ביינאכט אין לעיקוואוד, און ער האלט זיך ביי נעמען דאס לעבן, דרײַ פֿופֿצן פארטאגס, זאג איך אים רב איד, איך קען מיך אויפשטעלן, איך קען מיך גיסן נעגל וואסער, איך קען נעמען א טעקסי, איך האב נישט קיין קאר, איך פאר אראפ. ביז לעיקוואוד און איך נעם אייך צו די פאליס. זאגט ער דאס קען איך נישט ווייל איך דארף טוהן שידוכים, איך דארף א שידוך טוהן, איך וועל קיינמאל קיין שידוך נישט טוהן. עטס מיינטס ס'איז שוין אזוי גוט אלעס? זיי האבן נאך וועגן וויאזוי מען אינטימעדעיט. ביז יענער פאלט ארויס פון די קאמיוניטי, ביז דעמאלטס קענסטו גארנישט טוהן. ווער ס'זיצט אין די קאמיוניטי איז פארפאלן. איז דא דא יעצט א מעשה מיט א מעשה באריכות וואס גייט יעצט ארויסשווימען, איינער וואס איז אויך געווען אין חינוך, און ער האט צוויי פרויען, זענען געווען מיידלעך, האט ער זיי ביידע מפתה געווען צו מאנס געווען, ס'שפילט נישט קיין ראלע, ער איז א פארהייראטער מאן, זיי האבן נישט געהאט פת בסלו, און א צער, זיי האבן ביידע חתונה געהאט, זיי האבן ביידע גע'גט, ענד דעטס איט, און ביידע זענען זיי אין דער ערד, און איינער האט אים געהאט אייביג רעקארדעד ווי ער רעדט מיט איר ליבע מיט אלעם, און ער האט אונטערגעשטעלט דעם מנהל, דעם הויפט מנהל, ער זאל עס בעטן צו הערן, ווייל טאמער יא ווארפט מען אים ארויס, און למעשה גארנישט, מען האט צוגענומען די טעיפס, זאג איך פאר דעם, די מיידלעך זענען נאראנים, ער גייט און פוינטס די פינגער אויף אים, עסטו זעהן אדער וועט ער רעדן, אדער דער סוף וועט זיין, מ'עט זיי ביידע איינזעצן, וואטש ענד סי. זאג איך אים, די וויקטעם פון נחמיה וועבערמאן האט אויך נישט געהאט קיין עדות מיט קיין טעיפ, זי האט גארנישט געהאט, בעיסיקלי האט זי געהאט איר פינגער און זי האט געפוינט די פינגער אויף דעם חזיר, און מען האט אים פאראורטיילט פאר אן אנדערע זאך, נישט פאר. ווייל מ'האט געוויסט ס'איז אמת, מ'האט געוויסט ער איז געפארן אַכצן שעה מיט איר, און יעדער ווייסט אז אין אַכצן שעה וואס מ'פארט מיט א יונג מיידל, און ער איז פופציג און זי איז זעכצן, פלטי בן ליש איז געשטארבן, יוסף הצדיק איז אויך געשטארבן, סאו יעדער ווייסט וואס מ'האט דארטן אפגעטון. איז למעשה האב איך געזאגט, דו דארפסט פוינטן די פינגער און זאל ער שטיין אויף א סטענד, לעט די פיפל דיסייד. סאנס צו טון, ס'איז נאך דא אסאך צרות, מיינטס נאך נישט, דער עולם מיינט מ'איז שוין געהאלפן, הע הע. יור סטיל פאר פראם איט, נישט קיין פופציג יערעדיגע קראנקהייט, און אזוי ארום זוך איך נאך אלץ א וועג וויאזוי זאל מען זאגן אז ס'איז נישט אמת, און זי האט נאר אזוי געזאגט ווייל מ'האט צוגענומען איר בויפרענד, מ'האט ארעסטעט און די אים זאגן מ'האט זיך ארויסגעווארפן פון די דזשאב, העי ליסן, איף יו דאנט וואנט טו גאו טרו די סיסטעם גיי נישט. נאכדעם נאכמיטאג קאלט מיך אן אנדערער בחור פון לעיקוואד ער זאגט זאלסט וויסן די זנות וואס דא גייט פאר, כ'האב מיר קיינמאל דאס נישט געוויסט, כ'האב מיר געוויסט זנות מיינט אן אשת איש, זאגט ער דו ווייסט וואס גייט פאר אין די אלע תלמוד תורה'ס דא מיט יונגע מיידלעך דו האסט נישט קיין השגה וואס דא גייט פאר דאס איז נאך א נאו מענס לענד סאיז נאך נישט מסודר גארנישט יונגע מיידלעך ווערן פארכאפט מיט פון בחורים בחורים וואס האבן דראגס בחורים וואס זיי טוען מפתה זיין די מיידלעך סאיז סאיז נאך ווירדזשין לענד די גאנץ לעיקוואד זאג איך אים גיי צום ראש ישיבה זאגט ער די ראש ישיבה קודנט קעיר לעס.

פאר מיר אונז שטאטער פון יעדן. ביי די גרויסע קעיס פון סאנדאווסקי וואס איז געווען אין פען סטעיט האט מען יעצט געסעטלט, מען האט געסעטלט סיקסטי מיליאן דאלער פאר ניינצן אדער צוואנציג וויקטימס, יעדער גייט קריגן דריי מיליאן דאלער, איך ווייס נישט וויאזוי מען צוטיילט עס, וועם מען האט מער געמאלעסטעט, צו וויאזוי מען האט אים מאלעסטעט, איך קען נישט די זאכן, איטס נאו ביג דיעל, סיקסטי מיליאן דאלער איז א לאט אוו מאני פאר א סקול טו פעי פאר א חזיר. ענד איטס נאט פאר עדיוקעישן אידער, און קיינער וויל נישט געבן יעצט קיין געלט. יעצט די וואך האט זיך אנגעהויבן ישיבה יוניווערסיטי. יעצט כ'האב געבעטן דעם עולם מען זאל קומען געבן סופארט פאר די וויקטימס, און ס'איז געווען אסאך וואס זענען געקומען, איך האב הנאה, כ'האב נישט געוויסט אז אזויפיל מענטשן הערן אויס דעם האטליין. עניוועי, ס'האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מעשה, האבן זיי געדינגען אן אטורני, א פרוי, זי הייסט קערן ביטער, זי איז ביטער ווי א גאל. בקיצור, זי האט זיך אויפגעהויבן און זי האט געזאגט אזוי, כ'וויל ענק נאכזאגן פונקטליך וואס זי האט געזאגט, שי וואנטעד טו מעיק קליער, ווי דאונט טינק דיז אלעגעישאנס אר אין עני וועי אינסיגניפיקענט, אנאימפארטענט, אר אנסיריעס. אונז טראכט מען נישט איין מינוט אז די אלע אלעגעישאנס זענען נישט וויכטיג, ס'איז נישט אימפארטענט, ס'איז נישט ערנסט. יעצט גייט זי ווייטער

פלאץ אין אזא צייט וואס וואס מ'האט דעמאלטס פארלאנגט און אויכעט וואס איז דעמאלטס געווען אפראפריעט דאס מיינט ריכטיג איז געווען אסאך אנדערש ווי וואס דאס איז היינט. איר הערט? מ'האט געמאכט אזא בלאו אין דעם קעיס, איך זאג דיר איך פארשטיי נישט קודם וואס האט מען געהייערט אזא משוגענע פרוי זאל דאס קענען רעדן. בקיצור מיט אנדערע ווערטער וואס זי טענה'ט איז איז אזוי, נארמאל האט מען דאך געמעגט טאטשן יעדעס אינגל, יעדעס אינגל איז דאך באשאפן געווארן צו זיין א פארטנער פאר יעדן חזיר, דאס איז דאך געווען ביז יעצט, זאגט זי איז אזוי, געקומען א משוגענער נחום ראזענבערג האט אנגעדרייט א גאנצע שטאט אז דאס טאר מען נישט, און נאכדעם האט ער פארדרייט די שטאט פאר פאר אלע דאקטוירים אין די שטאט אז מען ווערט גאר משוגע פון דעם, מען גייט אראפ פון וועג, מען וויל זיך נעמען דאס לעבן, מען ווערט דיפרעסט, מען קען נישט פירן א לעבן, נאר איין משוגענער האט זיך בעיסיקלי דאס אנגעטרייט, און ביז יעצט איז דאך נישט געשען אין ערגעץ אויך נישט, אויך דער משוגענער האט עס אנגעטרייט. איז דעמאלטס איז די מאראל פון מענטשליכקייט געווען אז א קינד איז געווען פרי פאר אלל עטס קענט מיטן טוהן וואס דו ווילסט יו קוד ווייפ די פלארס מיטן און נאכדעם אזוי ווי דער ליטווישער ראש ישיבה אין לאנג ביטש ווען ער האט אפגע'חזר'ט דעם בחור האט ער אים פרייטאג צונאכטס האט ער אים אפגע'חזר'ט אפאר בחורים האבן געזעהן פון די פענסטער און ער האט געש פון די פענסטער פון די טיר יעדע טיר האט אזא ווינדאו און ער האט געשריגן צום ראש ישיבה איך וועל פארציילן פאר יעדן. האט ער גענומען מיט די שליסלעך און ער האט אים געשניטן ביים האלז אויף טויט, ער האט אויסגעבלוטיגט, פארשטייסט? נו וואונדערט מיך דאך וויאזוי די בחורים האבן זיך אויסגעלערנט צו הרג'ענען אן אראבער יעצט אין ארץ ישראל, אז מיט אזעלכע ראשי ישיבות מעג מען דאך אלעס, געקומען א בחור האט גענומען שטיינער מ'האט אים געוואלט דערווערגן, אונז האבן מיר דאך צו צעלאזט, מיר האבן נישט געהאט קיין חינוך, דער היטלער וואס האט אפגעהרג'עט דעמאלטס די שענסטע פון כלל ישראל, אונז לייד מיר נאך פון דעם. און נאכדעם האט מען נאך דער רב נישט געוואלט ער זאל ליגן א טויטער אן א ליכט, האט ער אים שבת פרייטאג צו נאכטס ארויפגעברענגט א יארצייט ליכט, רחמנא לצלן וויאזוי מיר האבן זיך אויפגעפירט, סאו בעיסיקלי קינדער זענען געווען געמאכט אזוי ווי טשיקן זענען געמאכט אונז זאל מיר קענען עסן טשיקן אדער רינדערן פלייש, זענען געווען די קינדער געמאכט פאר די חזירים, אזוי אז זיי זאלן קענען טוהן וואס זיי ווילן מיט זיי. ס'איז געווען דא איינער איצקאוויטש ער איז שוין געווען טויט קראנק ער האט שוין געהינקעט ער איז שוין געגאנגען מיט א וואקער נישט געקענט אריין פירן א בעג זאגט ער פאר א מיידעלע העלף מיר אריין אין מיין רום ער איז געווען אן אלטער חזר פון איבער זעכציג זי איז געווען א זיבן יעריג מיידל האט ער זיך בועל געווען נאכדעם האט מען נאך געהאט גענוג שכל אים אריין צו שטעלן דא אין א קראנקען הויז און זאגן אז ער איז אינגאנצן נישט ביי זיך און מען האט נישט געלאזט מאכן א לאסוט ווייל אונז האבן מיר דאך וועגן וויאזוי מען טוט אלעס. אונז האבן דאך זיך געלערנט, אונז האבן נישט קיין פראבלעם. ניין ניין ניין, ס'שטארבט אפ, אבער איך וויל נאר זאגן וויאזוי ס'איז געווען, שרייט דער רויעך, וואס ווילסטו? מ'האט געטוהן כל מיני נבלות מיט די אלע מאדערן ארטאדאקס בחורים אין ישיבה יוניווערסיטי, מ'האט נאך נאכדעם געגעבן די טיטשערס א דיפלאמע אז זיי זענען די בעסטע טיטשערס, זאלן טרעפן א דזשאב אין ארץ ישראל, זאלן דארט מכשיר זיין קינדער, דעמאלטס איז דאס געווען דער וועג צו טוהן. קום איך און צודריי, ער האט אומגעדרייט א שטאט.

דאס מיינט אזוי, אז פון די יער טו טאוזענד ווען איך האב מיך אנגעהויבן צו שלאגן, איז נאך נישט געווען קיין תורה חלילה אויף די וועלט, דער אייבערשטער האט עס ערשט יעצט געגעבן. ס'שטייט פארוואס מ'עסט מילכיג שבועות, א פשוט'ער טעם. משה רבינו איז געווען אין הימל, דער אייבערשטער האט אים אויסגעלערנט הלכות שחיטה. שחיטה איז איינע פון די זאכן וואס איז קבלה איש מפי איש ביז משה רבינו. די אלע פינף זאכן וואס איז פסול ביי שחיטה, דאס אלעס האט דער אייבערשטער געוויזן פאר משה רבינו אויפ'ן בארג סיני, אין הימל. אראפגעקומען פון בארג סיני. קיצור ער האט אנגעהויבן צו זאגן פארן עולם רבותי מ'טאר נישט עסן קיין חזיר מ'טאר נישט עסן קיין טרייפות האבן די אידן געשריגן נו וואס זאל מיר עסן ס'איז דאך יום טוב ס'איז שבועות האט ער געזאגט מ'עט עסן טשיז קעיק ס'איז איינע פון די טעמים פארוואס מ'עסט טשיז קעיק קומען א משוגענער אין יאר טו טאוזענד אנגעהויבן צו פארדרייען די וועלט א קאפ אז א קינד איז נישט שטח הפקר א קינד איז נישט באשאפן געווארן צו זיין ברוך מרדכי'ס פארטנער אין לייף צי שלום שניצלער'ס פארטנער אין לייף. און בליטש איז נישט באשאפן געווארן צו גיסן נחום ראזענבערג אין די אויגן כאטשיג דיין טאטע איז אויפן האט פלען איט מעיקס נאו דיפרענס דיין טאטע איז א חזיר און איך'ל אנברענגען אם ירצה השם ווען ס'עט זיין דיין הירינג וויפל קינדער דאס וועלן וויפל בחורים האט מטמא געווען נישט וויפל אסאך האבן מורא און אסאך זענען נישט אינטערעסירט און אסאך האט מען סטראשען סאו ס'אבער דא אזאלעכע וואס עס אינטערעסירט זיי שוין גארנישט דאס גאנצע אידישקייט איז שוין ביי זיי אפגעפארן. אזא חוצפה וואס דא איז פארגעגאנגען. און זי שטעלט זיך נאך אויף אין א קאורט, אין א פעדערל קאורט, ס'איז דא א לאוסוט פון איך ווייס דרײַ הונדערט און אַכציק מיליאן דאלער, און זי זאגט דעמאלטס איז נישט געווען אזוי ווי היינט, וואס הייסט דעמאלטס? דעמאלטס איז נישט געווען קיין תורה, דעמאלטס איז נישט געווען קיין מאראל, דעמאלטס האט א קינד נישט געהאט א רעכט, דעמאלטס האסטו געקענט נעמען פון א קינד דרײַסיק און פֿערציק און פֿופֿציק טויזענט דאלער, זיי נעמען מורא'דיגע פרייזן פאר חינוך, דארט קאסט א קינד טוירטי פייוו טאוזענט פלאס, פלאס זיי מוזן באצאלן דא. א פלאץ ווי איינצושטיין, דארמעטארי מיט אלעם, און מ'האט געמעגט נעמען דאס קינד און אים מטמא זיין אויפן ביליגסטן אופן? וואו האב איך הנאה געהאט זי האט עס געזאגט, יעצט וועט עטס הערשט זעהן, דא גייט זיין א סעטלמענט, איך האב זיי געזאגט, איף יו העוו עני ברעינס אין יור העד, מ'האט געסעטלט בערך א דרײַ הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער לאוסוט קעגן פען סטעיט פאר זעכציק מיליאן דאלער, זאלסט טוהן די זעלבע זאך, סעטל רייט עוועי, דו האסט א טרי הונדערט ענד עיטי מיליאן דאלערס, סעטל איט רייט עוועי. סיקסטי מיליאן? באצאל! אזא שאנדע וואס דא גייט פאר, און איך זאג נאכאמאל, איך האלט אז ווער איז דער אמת'ער חזיר ביי אונז אין שטאט, נישט שלום שניצלער, נישט יחיאל בראנער, נישט ברוך מרדכי לעבאוויטש, דער חזיר איז יעדער וויקטעם, און יעדער וויקטעם'ס טאטע איז א חזיר. מען האט גענומען א פרוי דעבי, זי איז נעבעך געהארגעט געווארן, זי האט זיך געהארגעט, מען האט איר פארביטערט איר לעבן, די פרשה פון סקווער, א אומגליקליכע פרשה. אויב ס'איז נישט דא א פראטעסט פון הונדערט אדער צוויי הונדערט אפגעפארענע חברה אין פראנט פונעם סקווערע שייגעצנ'ס הויז, וויל איך דיר זאגן, די אירע פרענדס זענען די גרעסטע חזירים. און זענען גארנישט ווערט מער פון דעם.
וויאזוי דאס אז מ'לאזט אזא רשע אין א שטאט וואס ער האט געוואוסט מ'איז ער געוואוסט מ'איז יעדן מכשיל, איך בין אים אריינגעגאנגען זאגן, רבי, הערשי ברייער האט מכשיל געווען א קינד ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, זאגט דער שייגעץ דער רויטער מניוול איך ווייס פון גארנישט. זאג איך אים די פרוי האט דא געוויינט זיך. די פרוי האט איר געוויזן אז זי זאל נישט רעדן איין ווארט, און ווי זענען די אלע הונדערטער וואס דער שמש, דער געוועזענער שמש אייזנבאך האט מטמא געווען, און ווי זענען די אלע וואס דער הערשל טויבענפעלד האט מטמא געווען, און ווי די וואס זיין ברודער האט מטמא געווען? ס'איז טאקע גארנישט געשען, ס'איז געווען נעבעך איין אומגליקליכער קעיס, דער חברה'מאן וואס ער איז געקומען פאראויס און מ'האט אים שטיל געמאכט ווייל ער איז זאגאר ווי נאך גוט דארט מיטן סקווערער שייגעץ, אונז דארף מען זיך ארומשלאגן מיט ברוך מרדכי'ן, ער האט שוין באצאלט איין וויקטעם אכט הונדערט טויזענט דאלער, און די אנדערע האט ער געטראגן אויף ארץ ישראל, ער האט שוין געטוהן וואס מען האט געקענט און וואס מען האט געטוהן, אונז האמיר א פראבלעם אויף ברוך מרדכי'ן, מענטשן וואס זענען סטעטשו אוו לימיטעישאן, דער מענטש הארגעט דאך קינדער שוין יארן, אז ס'איז נישט דא א ליין פון וויליאמסבורג ביז קענארסי קעגן ברוך מרדכי'ן, זענט עטץ דאך חזירים, ברוך מרדכי איז פיין, ברוך מרדכי יו דזשאסט קיפ אן דואינג איט. די געלט האט דיך נישט געקאסט, ס'האט געקאסט פאר לעיזער קעסטנבוים מיט זיין זון יואל, דו זאלסט ווייטער מאכן א לעבן, זארג דיך נישט, קודם הארג אפ אפאר קינדער, נאכדעם אז זיי קומען אין קאורט איז אזוי, מ'וועט אינטימידעיטן די וויטנעסעס, מ'וועט אינטימידעיטן די קינדער, זיי טראגן אויף ארץ ישראל, מ'וועט זיי צאלן געלט, דעטס רייט ברוך מרדכי יו'ר דואינג פיין. די משוגעים ביסטו נישט, די משוגענע זענען די אלע טאטעס וואס זיי האבן מורא מ'וועט דיך ארויסווארפן דיך ארויס, האסט שוין באגראבן א קינד, דאס קינד איז אדער טויט אדער איז ער אין א משוגעים הויז, אדער איז ער שוין נישט קיין איד, ער עסט שבת און יום כיפור, נבילות און טרייפות און ער באצאלט, ער האט נישט קיין פראבלעם, און דו האסט א פראבלעם מיט דיך ארויסווארפן פון סאקמערע בית מדרש? דו ווייסט אז רוב מענטשן דארט זענען נואפים? רוב פון זיי וואס איך קען, און בפרט די שול ווי איך האב געדאוונט אין קליימער, כ'האב אליין נישט פארשטאנען וויאזוי זיי האבן מיך ארויסגעווארפן. יעצט כאפ איך ס'איז מן השמים. אנגעהויבן זישא כץ דער דיין, דער שמש דער געוועזענער, און אזוי קענסטו גיין דאון דע ליין, יעדע דריטער איז דארט א נואף. דארט איז דא איינער וואס האט מטמא געווען אזויפיל קינדער, ער איז גראדע פון ענגלאנד זיין טאטע. כ'האב אים אמאל מוסר געזאגט, זאגט ער וואס זאל איך טון, רעד מיט מיין זון. נאכדעם איז דא דא דער דער כלב בן יפונה וואס ער קומט דארט ארום מטמא זיין אינגעלייט. ס'איז א שול איך זאג אייך זנות איז דארט כאילו די גאנצע ניאוף איז געפאלן אויף די שול וואס דארט האט זיך אפגעטון אלע יארן. דער לאנדסבערגער איז געקומען דארטן דאווענען דער לאנדסבערגער. א נואף וואס ער האט אנגעכאפט פרויען, ער האט איר געזאגט ער וועט איר ווייזן אין מאנהעטן ווי מען גייט, נאך א מזל דער אליהו מלאך הברית חזקאל טייטלבוים האט מורא געהאט ער איז אים א קאמפעטישן האט ער אים ארויסגעווארפן, אזוי ווי ער האט יעדן ארויסגעווארפן, דאך יעדן ערנסטן מורה הוראה פון דארט ארויסגעווארפן, נאר ער איז ביזי ארומלויפן מיט א טאשקע אליהו מלאך הברית, דארט האט זיך אפגעטון אין די שיל. די מקווה, איך זאג אייך איך פלעג מיך עקלען צו גיין אין די מקווה, ס'געווען מער זרע אין די מקווה וויפול וואסער, געשטאנען דארט חזירים שעה'ן און זיך געטאטשט און געקראצט און געוואטשט יעדער זאל אריינקומען און זיך צוגעשטופט צו אלע קינדער, ס'געווען די זימות פון די וועלט. כ'האב מזל מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון דארט, קען זיין איינער וואלט מיך אויך אנגעכאפט, ווער ווייסט, עניוועי ס'געווארן א מצב. וואס אונז מוז מיר אנהייבן צוריק צו פייטן, נישט טשארלס היינס, נישט פאליס, אונז מוז מיר צוריק פייטן. אז זאליקא גייט אין די גאס און קיינער לויפט אים נישט נאך מיט א סיין דו חזיר דו מנוול, דו האסט געהאלטן מיין האר אזויפיל יארן, נאכדעם וואס דו האסט געוואוסט אלעס, און דו האלטסט נאך יעצט אפאר חזירים, אונז האמיר די נעמען, סאו וואס? איך מיין ווער איז דער שולד? איז דער חזיר דער שולד? נע, דער חזיר זאל ווייטער זיך אינדזשויען. וועסט עניוועי נישט ליידן דערפאר, דארפסט דיך נישט זארגן. אררייט היינט ליידט מען שוין אביסל מער, עס איז שוין נישט ווי אמאל, ס'ווערט שוין א שטינק אין די גאס, מען שיקט שוין יא אוועק מלמדים. אבער דאס איז א וועג? אלע וואלטן געדארפט גיין אלל אוט וואר. און מען האט אויסגעלערנט די בחורים מיט די חברה אזוי מין פאלש, גיי איך היינט דורך אין די גאס, איז דא דא אזא באס וואס ס'פיקט אויף די זאליס חברה אין חדר דא אויף קליימער קארנער בעדפארד, דארט לעבן רבי'ן זכרונו לברכה'ס הויז. האט מען אויסגעלערנט די חברה אינטימידעיט נחום ראזענבערג ער איז א שייגעץ ער איז א רשע די אלע שטותים וואס מען האט זיך פראבירט איינצורעדן גיי איך היינט אין די גאס פאר מיר בערך דריי פיר פיס פאר מיר גייט א שיקסע האלב נאקעט ווייל ס'איז היינט א קילער טאג גייט זי האלב נאקעט איז די חברה די סאטמארע חיות האט מען אויסגעלערנט אינטימידעיט יענעם וועסט דאך אנקומען ווייט מאכט איינער. ס ה איך זאל מיך אויסדרייען און נאכדעם האט ער זיך העכער געלאכט פון די קענסט דאך די די אזיאטישע פערד נישט איך בין דאך אויך א סענסטרי בוי מען האט דאך אונז אויך אזוי אויסגעלערנט איך דריי מיך נישט אויס פלוצלינג זע איך ווי די שיקסע דרייט זיך אויס צו די בחורים וואט ט איך וויל נישט זאגן וואס זי האט געזאגט דו יו וואנט פראם מי איים ע מעריד וואמען איף יו דאנט סטאפ וויסלינג עט מי איים גאנא ארעסט יו האט זי געזאגט פאר די בחורים זענען זיי זיך צולאפן זאליקע. אה, דאס כאוועט ער אויף. און וואס האט מען אויפגעטון מיט דעם כאווען? מען האט אויפגעכאוועט אזא דור, אין ארץ ישראל איז געווען יעצט זעקס בחורים, האט זיך אריינגעכאפט אן אראבער געוואלט גנב'ען עפעס אין דער דארמעטארי, קיצור, האסט אים געשלאגן, ער איז ארויס, ער איז שוין נישט דא, זיי האבן נאכגעלאפן אין די גאס, איך האב געזען ווידיאוס, ס'בלוט פון אים, מען האקט אים דעם קאפ אין דר'ערד, דאס איז א וועג וואס אידן דארפן טון? יעצט, לויט ווי איך האב געהערט איז ער געשטארבן דער אראבער. מען הערט זאגן אז די אראבער האבן געשוואוירן א נקמה, און נאכדעם וועט מען אויסהרג'ענען פופצן בחורים פון דושינסקיא ישיבה אין ארץ ישראל, רוצחים! רוצחים! זיי זענען רוצחים! האט דאס נישט געהאט קיין שום ריזן יענעם צו הרג'ענען, ווער ס'האט ליגעל א גאן ווייסט, ווען יענער קומט דיר קעגן אין פנים, מעגסטו אים שיסן, גייט אויף דיין פראפערטי יור עלאוד טו שוט, די מינוט דו שיסט אים אין רוקן גייסטו אין דזשעיל, ביקאוז דאס האט שוין נישט מיט סעלף דעפענס, ער איז שוין אנטלאפן. דער אראבער איז אנטלאפן. וואס האסטו געוואלט? ס'האט מען האט יעצט אויסגעהערט אז ס'פארשט דא דא די שומרים, די ארגסטע ארגענעזעישאן וואס איז דא, זיי בעקן פעדאפיילס, דער הויפט פון זיי אין בארא פארק איז דער באקאנטער יענקל דאסקאל האט א ברודער דער גרעסטער דראג דאופ דילער מיט אלע זאכן האט מען שוין אויף אים געהערט, און איך הער זאגן יענקל איז אויך נישט געווען בעסער אין יונגע יארן, ער האט מצליח געווען מיט אפאר טאלער, איז ער געווארן א שטיקל מענטש. יעצט כאפ איך וואס ער איז געפארן אויף בארדיטשוב, אייביג האט ער דאך געוואלט כאפן אפאר מיידלעך, ער האט זיי אהער געברענגט צו געהאלטן אינדערהיים, איטס אלל די סעים גארביטש, עניוועי, איז די שומרים כאפן דא גוים, מען שלאגט, סא דו האסט נישט קיין רעכט יענעם צו שלאגן, האסט אים געכאפט, לייג אים ארויף א הענדקאף און ווארט ביז די פאליס קומט, נאר אונזער אזיאטישע וויימארע שוועג האט מען אונז גענוג געשלאגן, און וואס האבן זיי געטון, אין קראון הייטס האט מען געשלאגן, געשלאגן, ביז זיי האבן גענומען געכאפט א קרבן ציבור. דעם האלבערשטאם זיי האבן אפגעשאסן און געהאט כפרה אויף דיר אויכעט. און דו רעדסט דא פון מענטשן וואס האבן א תורה? זיי האבן גארנישט, זיי לאכן זיך אויס, סעלף דעפענס. דא קיין וועג מסביר צו זיין אז עטץ הארגעטס אן אראבער האט עטץ געהארגעט א גוי, אז זיי הארגענען א איד האבן זיי געהארגעט א איד, וואס איז דער חילוק צווישן א גוי און א איד? די נאמבער. דער איד, אלעס אינאיינעם, עווריטינג טוגעדער איז נישט דא מסתמא אין די גאנצע וועלט קיין צוועלף דרייצן מיליאן אידן, דאס איז שוין אריינגערעכנט רעפארמער, קאנסערוועטיוו, אפילו וואס די מאמעס זענען שוין גויים וואס זיי קומען אין א סינעגאג הייסן זיי איד, און נישט על פי הלכה על פי גויאישקייט על פי סטאטיסטיק, אלעס אינאיינעם האמיר אפשר דרייצן מיליאן אידן, אפשר, און מסתמא צוויי מיליאן שעמען זיך אז זיי זענען אידן. עטץ ווייסט וויפיל אראבער ס'איז דא אויף די וועלט? וואן פוינט סיקס ביליאן ערעבס, נישט מיליאן, ביליאן. אין די וועלט איז דא בערך אכט ביליאן מענטשן, כמעט צוויי ביליאן, דאס הייסט טווענטי פייוו פראצענט זענען אראבער. איך האב ענק שוין געזאגט, ווען די אראבער נעמען און געבן א שפיי אויף ארץ ישראל, אלע אראבער אין די זעלבע צייט, ווערט גאנץ ארץ ישראל דערטראנקען מיט א פלאד. דאס איז וואס עטץ ווילטס נישט פארשטיין. און איך זאג אויך די אלע אידן וואס האבן דארט קינדער, נעמט זיי אהיים, ארץ ישראל איז מבית ומבחוץ צרות, יעצט האבן די ארץ ישראל'דיגע אראבער אויך אנגעהויבן צו שיסן קאטיושע מיסלס אויף אשקלון, דארט גייט זיך אויסלאזן דאס וואס אידן האבן מיטגעמאכט אין יוראפ, מען האט אויסגעבלוטיגט רוב כלל ישראל, ארץ ישראל איז נישט אריינגעפאלן אין די גזירה, און די דארפן אויך באצאלן די ביל, ווייל זיי האבן אנגעמאכט א חורבן, זיי האבן אויסגעשמד'ט כלל ישראל, זיי האבן מורד געווען באומות, זיי האבן געטון אלעס. רבותי דארט זאגט דער מהר"ל גייט זיין גופריס ואש מן השמים דאס הייסט אטאמישע באמבעס וואטש ענד סי. און בכלל די נערווען שפיל אגאנצע צייט סטראשעט מ'סטראשעט איראן איראן כסדר דער סטראשעט יענער מ'האט געטראפן אז די אראבער אין ארץ ישראל האבן גענוג וועפענס אפציווישן ארץ ישראל כ'מיין צו פארסאמען אמאל זיכער און וואס איז געשען מ'האט אונז געגעבן א גוטן חינוך כאפסט אן אראבער הרג'ע אים. וואס האט ער דיר געטון? האט ער געוואלט גנב'נען? עס קומט זיך אים נישט קיין תפיסה, און אפילו ווען ס'קומט זיך אים יא, טוסטו עס נישט טון. און וואס מיינסטו? מען גייט אריינשפארן די בחורים מען גייט זיי לייגן ווי אלע רוצחים זענען, ווי אראבישע רוצחים האלטן זיך אין די זעלבע תפיסות, און זיי גייען הרג'נען דעם איד, זיי האבן נישט קיין פראבלעם. ווייל ער האט נישט קיין מורא, אים טוישט, מען טוישט זיך צוריק נאך דרייסיג אראבער, ס'זאל זיין שלום. די אלע רוצחים וואס האבן אויסגעבלוטיגט משפחות גאנצעטע מענער פרויען קינדער די אלע פיקטשערס איז דא און מען גייט פראטעסטירן דרײַ טויזנט מענטשן די רעגירונג לאכט זיך אויס זיי מוזן טון וואס אמעריקע זאגט און וואס די וועלט זאגט געבן זיי צוריק יעצט נאך דרײַסיק רוצחים. ער האט אפגעהארגעט א גאנצע משפחה און ער געזעסן אין תפיסה און ער האט באקומען חומוס מיט חריף. איזרעילי סטייל מיט פיטא. און יעצט נאך צען יאר האט זיך גוט אפגערוהט גייט ער יעצט צוריק ארויס מיט א געוואלטיגע שנאה און גייט ער הארגענען נאך אפאר מענטשן. דעם איד וועט מען דארט הארגענען אין תפיסה. און ווען נישט גייט ער נישט ארויס א הירא ער האט געהארגעט א מענטש. נישט ביי אונז. ביי זיי אז מ'האט געהארגעט א איד איז מען א הירא. ביי אונז אז מען האט געהארגעט א גוי איז מען א רוצח. ס'איז פונקט אזא עבירה צו הארגענען א גוי ווי א איד. בקיצור. רבותי עס האט מען נאך אסאך ארבעט באט איט העס טו בי טיעם ווארק כ'האב הנאה אז די ישיבה אוניווערסיטי גופט אפ די האול טינג פאר דעם. זי גייט פאר דעם באצאלן א פרייז יעצט האבן זיי יעצט אפאר וואכן דער שופט וויל אז ס'זאל קומען צו א סעטלמענט ווייל ווען נישט גייט די ישיבה אוניווערסיטי נישט האבן קיין געלט צו באצאלן וואטש ענד סי וואטס גאנא העפן מיט זיי ס'גייט אזוי אז מ'סוט איינעם סיוויל למשל דרײַ הונדערט מיליאן דאלער, נו פארוואס זאל יענער נישט דורך גיין דעם סיסטעם, פארוואס זאל יענער נישט אינטימידעיטן די וויקטימס, ווייל טאמער פארלירט ער צאלט ער דאפלט, סאו דרײַ גייט זיין זעקס, און נאכדעם קומט נאך א לאוסוט פון נאך דרײַ הונדערט מיליאן גייט שוין זיין צוועלף, זיי האבן נישט זייער פארמעגן, די עסעטס איז וואן פוינט טו ביליאן דאלערס. סאו דא מוז ווערן א סעטעלמענט געמאכט, און וועגן דעם האב איך יעדן געבעטן אז מ'זאל זיך נעמען די מי. אז ער זאל צוקומען צום קאורט, איך האב יעדן געבעטן קומט צום קאורט, וואס האב איך אים געברויכט דארטן האבן? פאר חרוסת וואסער,
איך האב געוואלט ער זאל זעהן ווי מען גייט נאכאמאל אינטימידעיטן וויטנעסעס, ווי מען גייט נאכאמאל די וויקטימס אין דר'ערד לייגן, מען גייט צו זאגן אז זענטס ליגנערס, און נאכדעם נאך א זאך, מען האט גענומען די אומשולדיגע קינדער לויט וויאזוי זיי האבן אראפגעלייגט, איך וויל נישט זיין צו גרעפיק אויפן האטליין ווייל דאס איז נישט די מטרה דערפון. נאָר זײ שרײַבן, אַז מע האָט זײ צוגעבונדן צו די בענקלעך, מע האָט זײ די הענט געלײגט צוריק-צוּװעגס און מע האָט זײ אַראָפּגעצױגן די הױזן און מע האָט זײ מכשיל געװען מיט מישכּבֿ-זכר. איך װיל פֿרעגן דעם עולם. דער עולם האַלט טאַקע, אַז דאָס האָט מען דעמאָלט יאָ געמעגט טאָן? איז דאָ עפּעס אַ הװה-אַמינא בײַ אײנעם און מײנט, אַז מע האָט דאָס געמעגט דעמאָלט טאָן? װי אַזױ גײט זי זאָגן אַזאַ זאַך? ס'איז דאָך אָנבעליװעבל, אַז זי האָט דאָס געזאָגט! מ'האט גענומען דיפענסלעס קינדער, מ'האט זיי אראפגעלייגט אויף די פלאר, זיי האבן זיך נישט געקענט רוקן, און מ'האט מיט זיי געטון כל דבר אסור. יעצט, מ'האט געפרעגט זייער אסאך מענטשן פון די מאדערן ארטאדאקס, מ'רעדט נישט פון די חסידים, מאדערן ארטאדאקס, דאס איז געווען א טיפיקעל קאנדאקט אין ענקערע ישיבות דעמאלטס צייט? מ'האט געפרעגט אסאך מענטשן, דזשארדזש פינקלשטיין. דער מלמד וואס האט מאלעסטעט קינדער, ווען ער ציעט ווען אראפ אינמיטן בית מדרש פאר א יונגל די הויזן און ער מאלעסטעט אים, וואלט עס עניבאדי טאלערירט אפילו דעמאלטס צייט? סאו וואס איז דאס אנדערש יעצט געטון פאבליק אין חדר און יעדער האט געזעהן? ס'איז א גרויסע שאנדע פאר א רעלידזשעס אינסטעטושען. בפרט נאך אן ארטאדאקס אינסטעטושען וואס זיי האבן באהאלטן אונטער די קארפעט סעקשועלי אביוז, זיי האבן באהאלטן נעבעך די אלע עבירות וואס ווערט דארטן געטוהן, און אפילו זיי האבן געהאט אין וויי יו האבן זיי געהאט דארטן א געי באר ווייל זיי האבן עס געמוזט האבן פאר די רעגירונג, אבער דאס איז שוין גראון אפ טשילדרען, נישט מיינערס אין חדרים און אין היי סקול, ס'איז ממש מיינד באגלינג אז האט עס געזאגט די וועלט פיומט. יעצט וואס זי האט געזאגט איז בעיסיקלי אז דו צע- צעלייגסט עס האט זי געזאגט אזוי, ישיבה יוניווערסיטי האט געלערנט אידישקייט, חומש, גמרא, טרעדישענעל אידישע געזעץ מיט אלעם.
איין זאך וואס זי האט נישט געלערנט אז משכב זכר מיט הוצאת זרע לבטלה און צו מאכן ארעל סעקס, דאס הייסט דרך אברים, דאס האט ער יא געמעגט. הערט א מעשה וואס זיי זאגן אונז. ווען דער לויער וואלט זיך ווען אויפגעשטעלט און מ'האט געזאגט אנטשולדיגט. אונז האבן מיר געטון א מורא'דיגע עוולה כלפי די קינדער, כלפי די עלטערן, כלפי אידישקייט, כלפי די מחנכים, כלפי די מלמדים, און אז אונז האבן מיר געהאט אזעלכע שקצים ווי דזשארדזש פינקלשטיין און מלמדים, טוט אונז זייער וויי די הארץ. און שטאט דעם זענען זיי געקומען און זיי האבן גאר געדרייט א נייעם פזמון. איטס אנבעליוועבל. רבותי, איך זאג א גוט ווארט, זיי האבן אויכעט. א נחמיה וועבערמאן, חב"ד האט אויך א נחמיה וועבערמאן, זיי האבן דעם טובל ושרץ בידו, און אלע גייען באצאלן א פרייס. און דאס איז א לימוד פאר אלע חסידישע מוסדות, עטס פלעי יו אלסא סטיל פלעינג דאם און סטופיד מיט מעשה'ס מיט געשעפטן, מען ווארפט נישט ארויס, דער איז א משפחה מיטן רב און מיטן רעבן, רבותי, וואן דעי יו גאנא פעי א ביג פרייס פאר אלל דיס. ענד איטס נאט גאנע בי טו לאנג פראם נאו. אין לעיקוואד זאג איך אויך די זעלבע, בחורים קאלן מיך אפ, די מצב איז דארט שרעקליך, ס'איז שרעקליך. יעצט אזוי ווי איך האב אנגעהויבן צו רעדן וועגן בחורים צווישן בחורים און קינדער צווישן קינדער, איז אזוי ווי ביי אין מצרים, וויאזוי האבן די מצריים געוואוסט וואו ס'איז דא א אידיש קינד, האבן זיי זיך באהאלטן, מ'האט זיי געדארפט הרג'נען, זיי געברענגט זייערע גוי'אישע קינדער די מצרישע און זיי האבן געוויינט. און ווען א קינד הערט א קינד וויינט וועקט ער זיך אויף און ער וויינט מיט, האבן זיי געוואוסט. כ'האב געטאטשט דעם סובדזשעקט, כ'האב אפילו נישט געגלייבט די רעזאלטס וואס האט זיך אנגעהויבן אריינצוקומען אין לעיקוואוד ביינאכט אין די דארמעטארי קריכט מען אפישעלי אריין צו א צווייטן בחור אין בעט אפישעלי. ס'איז דא נאך צוויי בחורים אין דעם צימער, און יענער קען עס זען און יענער שעמט זיך אויך נישט, און יעדער קען קוקן, אזוי ווי אין די מקווה'ס אמאל. א חזיר האט זיך אפגעשטעלט געפארקט אויף די וואנט און געקוקט און זיך געקראצט מיט א קישע אבר און געשאקלט זיך, און יעדער האט געקוקט און קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו זאגן גארנישט. היינט ברוך השם הו הו מ'דערציילט מיר איינער דרייט זיך נאר אויס אפילו ער מיינט נישט זאגט מען חזיר ארויס! פארוואס איז דאס נישט געווען די גאנצע פופציג יאר? און פארוואס זענען געקומען אזאלכע פארשאלטענע לאך לאך רבנים, ימח שמם, זאלן אלע אזוי באשטראפט ווערן פאר דעם וואס מען האט נישט געלאזט מען זאל האבן א ריינע קאמיוניטי, זיי זאלן אלע געשטראפט ווערן מיט וואס? דער אייבערשטער ווייסט מיט וואס זיי צו שטראפן. איינער האט נישט קיין שלום בית, כ'וועל זאגן זיין ווייב זאל אים שטארבן, וועט ער זאגן געלויבט דער אייבערשטער זי איז געשטארבן, ניין ער זאל אים שטראפן מיט אזא זאך וואס וועט אים וויי טון. זיי האבן אויפגעהאלטן ממש ישועת השם מ'וויל זיך אננעמען פאר די קינדער און געגן דעם אזא חרם, ווער האט עס געטון? דער בורשטינער, שרול האגער המצרי, די סקאם אף די ערט פון די רבנים, שעים אן יו אל. זאג מיר וויזשניצער אינגעלייט, כ'האב אזא הנאה אז דו האסט א האטליין, אונז גלייבן שוין היינט גארנישט, אונז גלייבן היינט נישט אין ר' מאטעלען אויך נישט, ביסט גערעכט, ער איז געווען א פינאנציער, ער האט זיך געמאכט מיליאנען, ער האט. ווען ער האט משדך געווען מיט די קינדער, איז א מחותן אמאל שולדיג ביי אים צוויי הונדערט און פופציג דאלאר, האט ער אים אפגעקאלט ברענגט עס אריבער! דער מענטש איז א עכברא דשכב אדינרא. אן עלטערע איד זאגט מיר, ס'איז געווען מחלוקת משה מאטעלע האט ער געזאגט פאר אן עלטערן איד, זאגט ער אזוי הער מיך אויס, קענסט פארן צום ברודער דריי מאל א וואך איי דאנט קער, דאס געלט וואס דו געבסט מיר זאלסטו מיר ווייטער געבן יעדעס יאר, און אן עכברא דשכב אדינרא, א לאו לייף, א גארנישט, נישט צוזאמגעהאלטן די קהילה, נישט געזאגט קיין דרשות קיינמאל. טאמער האט מען געדארפט זאגן א דרשה האט ער געדינגען דעם קאשוי רב זאל זאגן א דרשה. ער איז געווען ביזי מאכן געלט. און ער האט עס עקאמפלישט. יעדער מענטש עקאמפלישט אין לעבן וואס ער וויל. פראוויידינג היז ווילינג טו פעי די פרייז. ער האט באצאלט די פרייז. אפגעהארגעט גאנץ וויזשניץ. זיי לאכן היינט אלע, די יונגעלייט זאגן מיר. זיי גייען אפילו נישט דארט דאווענען. מען גייט יעצט בויען נאך א בית מדרש נאך גרעסער. און דער פנחס. קליין דער נואף זאגט צו מאשין איך גיי עס בויען דאפלט אזוי גרויס, פנחס האסט נישט פאר וועם צו בויען, ווען ר' מאטעלע מאכט צו די אויגן איז צוגעשפארט וויזשניץ, יעדער וועט דאווענען אין א קליינע שול, ס'וועט זיין זיבן הונדערט קליינע שולן און פארטיג, האסט נישט וואס צו בויען, צו ישראל האגער העט קיינער נישט קומען, אויסער אז מ'העט אים נישט ארייננעמען אין די תלמוד תורה, די קינדער העט ער קומען געבן יעדן יעדן שבת דארט א בליק אריין, זיי גלייבן היינט גארנישט, זיי האלטן ר' מאטל נישט קיין ערליכער איד אינגאנצן, זיי האלטן ער איז סתם א צעווילדעוועטער מטורף. דער עירוב יא כשר נישט, דאך איך געפ ווי פרענקפורטערס מען טאר נישט עסן מען מעג עסן. א מטורף פון קאפ ביז פיס, שיטת רבינו תם, צען מינוט נאכן זמן, די מען איז אלל מעסד אפ. און ער איז נישט אזוי יעצט ווייל ער איז אלט, ער איז אייביג אזוי געווען. סא ער האט געזאגט, לויט ישראל האגער רבי צבי געבט איבער, ער האט געזאגט פאר די רבנים, אז מען זאל אונטערשרייבן. פארשטייסט א מעשה? ער האט געזאגט דער רבי ער האט דאך געזאגט אז דער עירוב איז אזוי: דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אן עירוב דאס איז אין פאפא אין אונגערן. און אין מאנסי מעג מען יא מאכן אן עירוב. אין פישפיקלאדיין נישט. אין נירעדהאז יא. אין פילעסטערעס יא. אין ספרינג וואלי נישט. א צוחושטער מענטש נחום ראזענבערג, ער ווייסט אפילו נישט וואס איך זאג, ער האט דאך נישט געהאט קיין צייט אויסצוהערן מיין האטליין, ווייל אין די צייט קען ער דאך מאכן א דיעל אין ריעל עסטעיט, ער האט דאך נישט געהאט קיין צייט מיך אויסצוהערן, מ'זאל אונטערשרייבן, וואס פאר אן אונטערשרייבן? אויסער ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז שקר, ער האט קיינמאל נישט געהייסן, אזוי ווי ר' מאטעלע ווייסט אפילו נישט אז מ'האט געבויעט א נייעם פלאץ ווי מ'פירט טיש. און ער האט געזאגט ווען מען האט עס געזען גענדיגט האט ער געזאגט איך גיי נישט אריין דארט און ער איז טאקע נישט אריין, זאגן זיי אז ישראל האגער פארפירט אים מיט אלעם. נו שוין, זאל ער זיך פארענטפערן און זאגן אז ער האט קיינמאל נישט געהייסן, זיי לאזן דאך מיך נישט צו צו אים, זיי האבן דאך מורא. איינער זאל זיין א חכם און אריינגיין צו ר' מאטעלע און זאגן דו לאזט אונז איבער מיט אן אשרה דמרדכי וואס איז אסור בהנאה, ס'איז שוין, מוקצה מחמת מיאוס, א נואף וואס ער קען טאטשן א אידישע טאכטער ועוד די אפי' ווען ער גייט קוקן א ברית און זי איז מענטלי דיסטורבט פאר די רעסט אוו הער לייף. זאגט מיר איינער איך זאל גיין צום רעבן זאגט מען לאזט מיך נישט אריין, איך בין געשטאנען אמאל די זעקס זיבן יאר צוריק געשטאנען א שעה אין די ליין, נאך א שעה, נו זאגט מיר יאסל רב הער אויס סרול האגער האט געזאגט מען זאל דיך נישט אריינלאזן ווייל דו האסט גע'פסל'ט דעם רעבנ'ס מקווה מען זאל דיך נישט אריינלאזן, איך האב געמיינט איך וויל יעצט רעדן צום רעבן מיט דעם רעבנ'ס מקווה, איך האב נישט געוואלט רעדן מיט די מקווה. כ'האב געוואלט רעדן פון אנדערע זאכן. די מקווה איז פסול, ער האט מכשיל געווען וויזשניץ דרײַסיק יאר פלאס מיט א מקווה פסולה. ער איז אזא אנגעפליקטער מענטש. א איד האט מיר געזאגט ער האט געהאט א דין תורה, ער האט נישט געוואלט גיין צו איצעלע פומפ, ווייל ער האט געהאלטן איצעלע פימפ איז דאך א לאו-לייף. האט ער אים געשיקט א הזמנה פון אגודת ישראל'ס בעזעם. געשיקט א הזמנה אגודת ישראל'ס בעזעם, איז יענער געלאפן צו ר' מאטעלע זאגט אים ר' מאטעלע דו עסט אגודת ישראל'ס פלייש? זאגט ער ניין. זאגט ער אים טארסט נישט גיין צו זיי צו דין תורה אויך נישט פארשטייסט א מעשה אז ער עסט אגודה'ס פלייש מעג ער גיין און טאמער נישט טאר ער נישט גיין סא ווי זאל ער גיין צו איצעלע פימפ דאך א צופלויגענער מענטש אין אגודה איז ער א האלבער מעמבער ער צאלט א האלבע מעמבערשיפ געלט און ביי איצעלע פימפ איז ער אויך א מעמבער איז וויל איך פארשטיין אויב מען טאר נישט גיין צו א דין תורה ביי אגודה ווייל מען עסט נישט זייער פלייש. די ליטווישע רבנים וואס האבן געגרינדעט די מקווה פון מאנסי פאר זיין צייט, דאס איז געווען מאדערענע רבנים, ער וואלט אויך נישט געגעסן ביי זיי פלייש. ניין, ער וואלט נישט געגעסן. חוץ פון דעם וואס למעשה איז נישט געווען קיין שום רב, ס'איז נאר געווען דער איינער חיים פסח וואס ער איז א קאנטראקטער. נישט געווען דארט קיין רב. סאו פארוואס פון יענעם רב מעגסטו יא איבערנעמען א מקווה און דיך נישט זארגן אז די קביעות איז געווען נישט גוט צו כדומה, און פארוואס די דין תורה איז נישט כשר? סאו ביסטו געגאנגען האסט גענומען ר' משה ניישלאס פאר א משגיח. לאפוקי דין מרומה, די גמרא זאגט כל דיין שדן דין אמת לאמיתו איז נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זאגט די גמרא וואס הייסט דין אמת לאמיתו, זאגט תוספות דאס מיינט אז ווען ער זעהט די בעלי דינים זאגן ליגנט. יעצט, שטייט אין שלחן ערוך אזוי, ווען א רב זעהט אז יענער איז א ליגענער, יא, און ער פסק'נט אזוי ווייל לויטן שלחן ערוך קומט עס אויס גוט, דאס הייסט א דין מרומה. ער זעהט יענער איז זיך סותר מיט ליגיונות נאר ער קען עס גוט טענה'ן. למעשה די זעלבע דא אויך. ר' משה ניישלאס האט קיין שום רעכט נישט געהאט צו נעמען א השגחה פון א מקווה איבערצונעמען, צו געבן השגחה אויף א מקווה וואס ער איז נישט דורכגעגאנגען ביים בויען. און ווען ער פארפוילט זיך נישט און ער קאלט אפ די רבנים, זענט עטס געווען ביים גיסן און ביי די קביעות און ביי יעדן טריט, וואלטן זיי אים געזאגט ניין, וואלט ער קיינמאל קיין הכשר נישט געגעבן, נאר ר' מאטעלע האט געזאגט נעמען ס'איז געווען א גאנצער יחוס מאטעלע באטעלע האט געזאגט, האט ער עס איבער גענומען, און ער האט אפגעהארגעט צוויי און דרײַסיק יאר מענטשן, איך האב ווען איך האב פארציילט וואס גייט פאר און ס'איז געזעסן דארטן רבנים און ס'איז געווען דארט איינער וואס האט געוויסט אז דער מנחת יצחק האט געזאגט אז ס'איז נישט. אז ס'איז נישט כשר. ביז דעמאלטס האט ער אפילו נישט געוואוסט אין וואסערע א מקוה ער איז אריינגעגאנגען. ווען איך קום אן צו א מקוה ווייס איך נישט צו מ'האט עס געבויעט געהעריג צו נישט, דער רב איז נישט דא, מאך איך דעמאלטס א קביעה בקרקע א גרויסן פאול מיט צעמענט, איך בין עס מחבר צו די מקוה און איך בוי עס העכער די מקוה ס'זאל זיין בנה עליו, אבער מ'מוז נישט מאכן די מקוה, קענסט עס מאכן אינעם בור אויך, ווייל דאס איז בעסיקלי איין בור די גאנצע זאך. און נאכדעם האב איך נאר א פראבלעם אז ס'איז געווען חקקו ולבסוף קבעו, טאמער האלט איך ס'איז געווען א כלי איז עס חקקו ולבסוף קבעו, יעצט קבעו ובנה עט מיר העלפן אויף חקקו ולבסוף קבעו, און בעסער געזאגט טאמער העלפט עס נישט, ווייל ס'איז דא אחרונים וואס האלטן אז ס'וועט נישט העלפן נאר לגבי טומאה, זאג איך רבונו של עולם כ'האב נישט קיין אנדערע ברירה איך קען נישט נעמען יעדע מקווה און צעווארפן, אבער כ'האב עבאוט צוועלף גדולי אחרונים וואס האלטן אז קבעו ובנה העלפט אויף שאובין אויכעט. האב איך עפעס אויף וועם זיך אויפצוהענגען? כ'על קומען אויף יענע וועלט וועל איך מיך אויפהענגען? ס'דא גדולים, מהר"י אסאד האלט אזוי, אנדערע? כ'האב מיט וועם צו טענה'ן? כ'וועל זאגן, רבונו של עולם קוק, ס'דא גדולי אחרונים וואס זענען עס מתיר. האסט א פראבלעם? רוף דעם מהר"י אסאד, לאמיר אים זעהן דא ביים בית דין. אבער סתם צו נעמען, איך נעם א הכשר פון היינט נאר אן. און חוץ פון דעם, ווען איך מאך דעם קבעו ובנה טויש איך די מי גשמים אויכעט, איך לאז עס נישט איבער, ווייל אויף די מי גשמים טוט נישט העלפן דער היתר, אויפן בנין טוט העלפן דער היתר, ווייל לויט די אחרונים וואס האלטן אז קבעו ובנה העלפט לגבי שאובין אויכעט, אקעי, בין איך געדעקט, אבער דאס וואסער וואס איז דארט געווען דאס איז שוין שאוב, ווייל דאס איז דאך געווען נאך מיט די מקווה פאר דו האסט געמאכט קבעו ובנה, דאס איז דא א סיסטעם צו דעם. דער מענטש איז ביזי אין ריעל עסטעיט און ער געט הכשרים אויף מקוואות און ער קען נישט אליין נעמט ער נאך ר' משה ניישלאס. נאנאנאנאנא דא איז געווען א טעריבל אומגליק וואס ר' מאטעלע האט געמאכט און דערפאר איצעלע פימפ האט אים נאר קאנווינסט דעם סרול האגער עמיצער האט אים געזאגט אזוי דיין טאטע וואלט אראפגעגאנגען אויף דער לעצטע פון די תלמידי בעל שם הצדיק נחום ראזענבערג מאכט פון אים אַש און בלאָטע האָסטו אײן ברירה, איז אים לײגן אין חרם, װעט מען זאָגן, אַ װער האָט אים געמאַכט פֿאַר אַ שמאַטע? דער משוגענער נחום ראָזענבערג, װאָס מ'האָט דאָך אַרױסגעװאָרפֿן פֿון כּלל-ישׂראל, דאַרפֿסט דאָך נישט קײן מורא האָבן. דערװײַל אָבער ס'איז נישט געלונגען, װײַל ר' מאָטעלע האָט געמוזט איבערמאַכן די מקווה, האָט אַרײַנגעלײגט צװײ אַ האַלב מיליאָן דאָלאַר. אָבער ער האָט, ער האָט גענוג גענומען באַן עולם, ער האָט גענוג געשװעמט. געלט פונעם עולם פאר זיינע שטותים, פארט אויף ארץ ישראל, פארט דא, ער וויל יעצט אויך פארן, ער זאגט ער וויל פארן, די כלל ישראל דארף א ישועה, כלל ישראל דארף נישט קיין ישועה, מאטעלע דו דארפסט א ישועה, דו מיט דיינע קינדער, דו לאזט איבער אן אשירה דמרדכי לאזט איבער, ס'איז ארגער ווי אן אשירה דמשה, ס'איז מקצה מחמת מיאוס, מען דארף עס עוקר מן השורש זיין. כ'על ענק זאגן איין גוטע זאך האב איך יא פון ר' מאטעלע'ן צו זאגן, זייער א גוט ווארט, אז ס'איז געווען די מעשה דעמאלטס מיט יאסל מאיר טווערסקי, ס'איז געווען אזוי, ער איז ארום געלאפן מיט שיקסעס, און ער איז ארום געלאפן מיט זכרים, ער האט מטמא געווען אסאך וויזשניצער בחורים פון גיבערס, און די רבי האט אים געכאפט, מ'האט אים אריין געפירט צום רעבן, בקיצור, און די רבי האט אים געסטראשעט זיך נישט אויפירן ווי א מענטש וועט מען אים גט'ן, גראדע הער איך ביים דאווענען פלעגט ער פלאמען, ס'האט נישט צו טון, ער איז געלאפן. ס'איז געקומען פאר זנות איז ער געלאפן און ביים דאווענען האט ער געפלאמט. סוף איז געווען ער האט חתונה געהאט די צווייטע פרוי האט אים אויך גע'גט ווייל זי איז געוואויר געווארן אין לעיקוואד אז ער טוט דארט אויך מעשים און עוולות ס'איז נישט וויכטיג די מעשה אבער בין איך אמאל געווען אין ארץ ישראל און ער איז פונקט דארט געווען און ער האט געשריבן דארטן הרב מאיר בראנדסדארפער האט געשריבן דארט א תשובה אז דאס איז א גט מעושה ווייל מ'האט אים עפעס צוגעזאגט טאמער ער וועט גראד געבן א גט וועט מען מאכן א שווייג מ'וועט קיינעם נישט פארציילן מ'וועט זאגן אז די פרוי איז נישט געווען קיין באלעבאסטע בלא בלא בלא. סוף איז געווען נאכן גט איז וויזשניץ ארויסגעקומען מיטן אמת זיי האבן דאך געוואלט דעקן מענדעלעס טאכטער זי האט דאך געדארפט זוכן א שידוך געגאנגען מען האט אויסגעזאגט דעם אמת האט ער געשריגן אז ס'איז א גט מעושה געווען מען האט אים געזאגט א ליגנט ר' מאיר בראנדסדארפער האט געהאלטן ס'איז א גט מעושה האט אפגעקאלט ר' מאטעלען און האט אים געזאגט זיי וויסן ס'איז א גט מעושה שפילסט זיך ארום מיט ממזרים געגאנגען ר' מאטעלע האט אים באצאלט לויט ווי איך האב געהערט דעמאלטס ווייס איך נישט פונקטליך וויפיל. אנדערע זאגן א האלב מיליאן און אנדערע זאגן א מיליאן דאלער. מען האט איבערגעמאכט נאכאמאל דעם גט, און זי האט חתונה געהאט מענדעלע'ס טאכטער, און זי האט א קינד פונעם צווייטן מאן, ווען נישט וואלט ר' מאטעלע אויך געהאט ממזריקות. נישט נאר חיים שיע האלבערשטאם האט ממזריקות, ר' מאטעלע וואלט אויך געהאט, דאס געב איך אים קרעדיט. יא, ער האט געלט, ער האט אפבא'גנב'עט דעם גאנצן מארעמארישן קהל מיט געלט, ער האט געמאכט אינוועסטמענטס טאג און נאכט און ער האט מצליח געווען, אבער. פאר זיינע קינדער האט ער באצאלט, ער האט נישט געוואלט זאלן זיין ממזרים, דאס געב איך אים קרעדיט. יעצט לאמיר גיין ווייטער צוריק צו ישיבה אוניווערסיטי. יעצט, מען האלט מיר יעצט אינמיטן קאורט אין מאנהעטן, און דא רעדט זיך וועגן דעם דזשארדזש פינקלשטיין, ער איז געווען דארטן א מלמד, און דער דזשארדזש פינקלשטיין, די הנהלה האט אים געלאזט פירן זיך וויאזוי ער וויל. דארט האט איינער געפרעגט א גוטע קשיא, דו ווייסט וואסערע שלעכטע אימעדזש ס'האט געמאכט אויף די קינדער אויף די תלמידים? זאגט ער, שטעל דיר פאר איך וויל דיך פרעגן, ווען מ'זאל נעמען די קינדער און מ'זאל זיי אנשמירן מיט חזר, חזר פעטן, אויף זייערע ליפן, וואלט מען ארויסגעווארפן דעם טיטשער? הונדערט פראצענט! וואס איז דאס ארגער אז ער האט אנגעשמירט זנות אויף זייערע ליפן. יעצט דארט איז אויך געווען איינער וואס ער האט זייער זייער הי וואז ווערי הערט זאגט ער טוט מיר וויי וואסערא פעין ישיבה אוניווערסיטי טוט קאוזן די וויקטעמס דערווייל איינע פון די זאכן וואס דער לויער האט געפרעגט פארוואס האבן זיי געווארט פון די פערצן יאר ביז יעצט ווי זענען זיי געווען די גאנצע צייט? יעצט דאס האט יעדן צוצימישט, דו קומסט שרייען אז דעמאלטס איז געווען מותר לכתחילה, און אז איינער איז געקומען דערציילן אויף א מנהל האט מען אים אויסגעלאכט און ארויסגעווארפן, יעצט וואס פרעגסטו יעצט פארוואס מען איז נישט געקומען ביז יעצט, דו ווייסט זייער גוט ווען נישט וואס נחום ראזענבערג האט אנגעדרייט אן עפענטליכקייט און אויך אין די קירכעס איז געווארן אן עפענטליכע מדובר. וואלט ער עס קיינמאל נישט געגלייבט. איז דער וואס איז דארט געווען אין קאורט האט מורא'דיג געפלאמט, ער זאגט וואס? ס'איז די לעצטע טשענס וואס ישיבה יוניווערסיטי קען אפאלעדזשייזן צו די אומשולדיגע קינדער וואס האבן באצאלט טואישן פון צוואנציג ביז פופציג טויזנט דאלער, יעצט גייט מען נאך פרעגן א שאלה פארוואס זיי זענען נישט געקומען ביז יעצט? זיי האבן אלע מחליט געווען אז די אלע מענטשן וואס זענען די הנהלה וואס האבן געדינגען אזא פארשאלטענעם לויער, טאמער זיי סטעפן נישט אראפ פון זייער דזשאב עט מען זיי ארויסטראגן. ס'איז שוין אנדערע צייטן רבותי, סאטמאר האט אויך אנגעקומען צו דעם, אונז האמיר אנגעקומען אויף סאטמאר אויך, אונז האמיר גענוג צובראכענע נשמות וואס זענען אומגעקומען, און דאס וואס איך שריי די גאנצע צייט אז דער סקווערער קען וואקן אין די גאס, קיינער שרייט אים נישט נאך אזוי ווי מ'האט נאכגעשריגן פאר יאסעלע ווי יאסעלע וואלדמאן האט נאכגעשריגן פארן ברך משה, שייגעץ! ארויס! אדער אזוי ווי רבי אלטר משה גאלדבערג האט נאכגעשריגן פארן וויזשניצער רב אין בית מדרש אין מאנרא, שייגעץ ארויס פון דא! טאמער דער סקווערער קען זיך אזוי דרייען אין די גאס, און רבי מאטעלע קען זיך אזוי דרייען אין די גאס, און די אלע רעבעס מיט רבנים, דער שאפראנער און זאליקא און אהרן קענען זיך דרייען אין די גאס און מען שרייעט זיי נישט נאך, רבותי, זענען נישט די פעדעפיילס די שולד, אנפארטשענעטלי זענען די וויקטעמס די פערענטס אוו די וויקטימס די שולד אנפארטשענעטלי. און ס'וועט מען טוהן די זעלבע וואס יעדער טוט, מען דארף זיי רופן אין קאורט און סוען. יעצט דארט איז געווען איינער וואס האט מסביר געווען אז אפערענטלי די עפל פאלט נישט ווייט פונעם בוים, אין באוקע ראטאון, ער איז א ישיבה יוניווערסיטי גרעדזשועט און ער איז בערך אין די זעכציגערע יארן, ער איז דער רב, הייסן הייסט ער אפרים גאלדבערג, ער איז א גאר א פרעסטידזשעס רב אין א גרויסע שול אין באוקע ראטאון, ער איז געפארן אויף אסטראליע צו מאכן שלום דארטן ווייל מ'האלט זיך אין איין איינזעצן, האבן זיי אים ארויסגעווארפן, דו לאו-לייף וואס דו ביסט, ביי דיר אין שול גייט פאר די זעלבע און דו זיצט טאג און נאכט מיט פראפעשענעל העלפ, מענטל העלפ מיט לויערס וויסן וואס ס'איז דא דארטן א דאקטער וואס דער דאקטער איז אין די זעכציגערע יארן און ס'איז דא אלעגעישאנס אז ער האט מאלעסטעד אנדער עידזש בויז און אפילו א צוואנציג יערידיגער יונגל איז געקומען צו זיין אפיס האט ער מאלעסטעד איז די ראביי געבט אבאכט אז מ'זאל זעהן וויאזוי ס'זאל נישט ארויסקומען אזוי ווי סאטמאר מ'לייגט אריין כח עס זאל נישט ארויסקומען און ער גייט צו דעם און צו יענעם און דארט איז געווען איינע פון די מאמעס. פון די קינדער וואס די דאקטער האט מאלעסטעט, און די ראביי זוכט ווייט צו וואשן אלעס, זאגן זיי, איט מעיקס א לאט אוו סענס, ראביי אפרים גאלדבערג איז א גרעדזשועט פון ישיבה יוניווערסיטי, די עפל פאלט נישט ווייט פון בוים. און דער רב אנערט אויכעט דעם דאקטער אויפן פולפיט, פארשטייסט, דאס איז וואס דא גייט פאר, אין סוף גייט עטס אלע גיין א גאנג, נאר וואס, איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים. סאו דער עולם איז דארט זייער פארווייטיגט געווען, און איך דאנק יעדן ווער עס איז געקומען, און למעשה איז געבליבן אז זיי וועלן מסתם מוזן מאכן א סעטלמענט, פען סטעיט האט געסעטלט, פון עפעס אפאר הונדערט מיליאן דאלער האבן זיי געסעטלט אויף סיקסטי, מ'עט דא אויכעט סעטלען, ס'איז טרי הונדערט ענד עיטי מיליאן, מ'עט עס סעטלען, זארג דיך נישט, פארטי פיפטי עט עס זיין. באט נאכדעם גייט זיך א נייע מעשה אנהייבן, ווייל די גבירים האבן שוין געזאגט, אונז געב מיר געלט פאר חינוך, ווי אר נאט גיווינג מאני, וואס א חזיר האט זיך ענדזשויט, העז נאטינג טו דו וויט חינוך, אונז געב מיר נישט געלט פאר חזירים. סאו ס'גייט ווערן זייער שארט און ענג פאר אלע ישיבות. און עטס וועט ענק אויסלערנען, כ'האב ענק געבעטן מיט שיינעם. דיס אל קוד העוו בין סעטעלד ווערי קווייעטלי, וואלט געמאכט ווען א דיעל מיט די וויקטים שטילערהייט און ס'וואלט אלעס געפארן געהעריג וואלט ארויסגעווארפן דעם חזיר וואלט גענומען איין סענטראל קאמפיוטער וויאזוי איז דאס מעגליך אז דער חזיר טובל ושרץ בידו איז געווען דא אין קראון הייטס מטמא געווען קינדער און איז געפארן אויף לאס אנדזשעלעס און מען האט אפילו נישט נאכגעקוקט אויפן קאמפיוטער פון ווי ער קומט. אונז זעמער דאך אינגאנצן נישט נארמאל? ביי אונז ביי א שידוך פרעגט מען זיך נאך ווי די עלטער באבע האט געהאנגען וועש, און אויב זי האט געהאנגען אויף סיקסטי פייוו דעגרי ענגל פון בודאפעסט וויל מען זיך שוין נישט משדך זיין, ווייל עפעס איינער האט אמאל געזאגט עפעס א מעשה. איר ווייסט דאך וויאזוי עס גייט ביי אונז, ס'איז דאך א משוגענע וועלט. און דא ווען מען נעמט אריין א מחנך פאר דיינע קינדער, וואס טאמער הרג'עט ער זיי אפ מיט די אלע חטאים מיט די משכב זכר און מיט זנות, איז ער דאך פינישט פאר לייף. דאס באדערט דיך נישט. ביי א שידוך בסוף כל סוף אויב ס'געלונגט נישט קען מען זיך דאך גט'ן און חתונה האבן נאכאמאל און ליוון העפעלי עווער עפטער. דער קינד קען שוין נישט ליוון העפעלי עווער עפטער. וויאזוי נעמט יעדע ישיבה אריין איבעראל. פון איינע פון צווייטן. איך געב קרעדיט פאר בעלז, איך געב זיי מורא'דיג קרעדיט. כ'האב זיי געזאגט דעמאלטס אז דער יונג, חזריה ראזענבוים, איז א חזיר האבן זיי געזאגט ברענג פרוף, האב איך זיי געברענגט פרוף האבן זיי אים דעם נעקסטן טאג ארויסגעווארפן זאגן זיי זאלסט נישט ארויף קומען אויף אונזער פראפערטי ווייל מ'עט דיך איינזעצן. איז ער געפארן אויף ארץ ישראל און ער טיילט דאונאטס ווער ס'וויל דאונאטס און מען זאל דאס קינד אביסל מכשיל זיין זאל אים שיקן דארט. ס'איז א פלא פון א זאך. אינטערעסאנט אז דער חזיר פון דא. חזריה ראזנבוים געפארן אויף ארץ ישראל אויף ביתר, הרוגי ביתר ער עט אפהרג'ען די קינדער און נאכדעם דער דער שומר אמונים רבי געקומען אויף אמעריקע אין מאנסי און מענטשן קומען אויך נאך היינט אפ דו הרג'סט אים די פרנסה מענטשן ווילן נישט גיין דאווענען צו אים זאג איך אים איך הרג'ע נישט די פרנסה איך זאג דיר נאכאמאל געב אים וויפיל געלט דו ווילסט בוי אים אויף די בשענסטן שול מאך זיכער אז ווער ס'גייט דארט אריין איז כאטש פינף און צוואנציג יאר און העכער זאלן זיי דארט מאכן א בתי זונות פון די שטאט איי דאונט קעיר. איך בין נישט דא ענק אונטערצוברענגען ענקער זנות, איך וואלט עס יא געוואלט טון, אבער אויף א שיינעם אופן ענק מסביר זיין אז אונז זעמער אידן, אבער אין קעיס ס'גייט נישט, זאל, איך זאג ענק נאכאמאל, מ'קען נעמען ברוך מרדכי לעבאוויטש עט זיין דער חזן, יחיאל בראנער עט זיין דער וואס עט שרייען מעריב א צענטער, און ווער עס בויטס אים א גרויסע מקווה, טוטס באטאג כל דבר אסור. איך הער זאגן אז אין מאנסי איז שוין דא נאך א פלאץ. ס'דא דער זילבער האט דער טודרוס האט א יונגערן ברודער איך בין אים אמאל געגאנגען בודק זיין די מקווה זייער א קליינע מקווה זאג איך אים ביסט משוגע דא גייען מענטשן ערב שבת דאס דאך דא זנות האט ער מיר געזאגט ס'איז מיין פרייוועט מקווה שפעטער האט ער געמאכט א שוויץ איך האב עס אים נישט געבויט איך האב איך מוז נאר גיין אמאל בודק זיין געדארפט עפעס וויסן וועגן די פלעקס שפעטער איז געווען דארט א מעשה אז אז מ'האט געמאכט א שוויץ האב איך אים אפגעקאלט ביסט משוגע א שוויץ דארף מען צושפארן נישט עפענען זאגט ער ס'איז נאר פאר מיר פרייוועט. הער איך זאגן אז די וואך צו פאריגע וואך איז געווען דארט א מעשה זנות, אזוי הער איך, כ'בין נישט ריספאנסעבל כ'נעם א דיסקלעימער. און שוין. און יא שיקטס ענקערע קינדער אין מקווה, ס'איז דאך זייער הייליג, אונז וועט ווערן מורא'דיג הייליג. האטס נישט קיין השגה ווי הייליג אונז ווערט. ביי אונז אין אין חומש איז דא צוויי טייטשן פון קדשה, קדשה מיינט אדער הייליג אדער א זונה. קדשה הייסט אומווערדיג. אין א מקווה ווערט מען קדשה אומווערדיג און פאפטס ענק נישט. ס'איז נישט קיין פרויען מקווה, מען גייט אליינס, זיצן חזירים און מען ווארט. מטמא צו זיין ענקערע קינדער און ענקערע מענער אויך, אבער ער איז א שיינער זיסער יונגערמאן, און יונגעלייט זאגן מיר זיי גייען אין מקווה איינער נעמט זיך צו טאטשן, זיי שעמען זיך שרייען דו ביסט משוגע איך האב שוין לאנג חתונה געהאט און שוין א טאטע פון צוויי און פון דריי קינדער. דער חזיר וויל נישט וויסן. מיט דעם וואס יענער בחור האט חתונה געהאט און ער איז א יונגערמאן ווערט נאך נישט דער חזיר בארואיגט מיט זיינע תאוות. איך זאג ענק אן די אלע אידישע טעכטער, עס פאלגט זיך מיך אסאך זאכן ברוך השם, און ווער ס'פאלגט נישט דעם טוט לייד, לאז נישט דיין יונגערמאן, דיין מאן, דער יונגערמאן גיין אין מקווה, מען רעדט שוין נישט פון בחורים, דער יונגערמאן טאר אויך נישט גיין דארטן, ווייל טאמער עט ער דיך מטמא זיין דיין מאן, עסטו בלייבן א קריפל פאר לייף, טראסט מיר. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, איך וויל נאכאמאל בעטן די אלע מענטשן וואס זענען געווען פרענדס מיט דעבי טאמבאר, איר נשמה רוהט נישט וויזילאנג מ'וועט נישט נעמען קער, מ'דארף איבערקערן די שטאט סקווער, מ'דארף איבערקערן דעם טאמבער דער וואס זי שרייט אז ער האט מיט איר געטשעפעט אלס מיידל, און מ'טאר דאס נישט לאזן שטיל און רואיג. איך בעט ענק אלע, לעטס ארגענייז אר סעלווס, מאכן או די די אויף די דרך אן ארגענעזעישאן זאל פלאמען! יעדער זאל צוריק קומען ווי מען האט אים מטמא געווען, און ער זאל זיך נעמען שרייען הויעך און האבן סיינס. יעצט וועל איך אביסל רעדן פון דעם אומגליק וואס איז געשען, איך וויל דאס אויך נישט לאזן ס'זאל שטיל ווערן, געשען דא אן אומגליק, א באס איז ארויפגעפארן א פרוי אויף טויט, איך האב שוין מסביר געווען, דער דרייווער איז זייער א סאלידער, א פיינער, א רואיגער. ס'איז זיכער נישט געווען זיין שולד, ס'קען זיין מ'זאגט אז די פרוי האט געטעקסט, קען זיין יא קען זיין נישט, איך מיין ס'איז דאך שוין יעצט אירעלעווענט למעשה, וואס איז אונז רעלעווענט איז אז אונז דארפן זיך פון דעם עפעס אפלערנען, איך וויל ענק זאגן קלאר איין און שנעל און כ'בין מזהיר, איר זאלט וויסן אז אלע באס דרייווערס ווייעלעיטן די לאו, זיי פארן ווי משוגע, און טאמער ווילט עטץ נישט ס'זאל דא אריינקומען די דעפארטמענט אוו טרענספארטעישן זאג איך ענק אז עטס זאלטס אויפהערן ווייל איך שטיי יעדן טאג און איך וואטש, איך האב מיין ווידיאו קעמערע, ס'איז בעסיקלי מיין טעלעפאן, עטס זענט חיות רעות וואס די וועלט האט עס נישט געזען. נאכדעם קאלט מיך אן א אינגערמאן און ער זאגט מיר, כ'על דיר זאגן דעם אמת ר' נחום, כ'על דיר פארציילן, אונז באקומען געלט אויפן טריפ און נישט אויף די שעה, און ממילא ווילן מיר נישט אפפענדיען די צייט. און די מאמעס קומען ארויס שטאט, זייער אסאך מאל דארף מען ווארטן אויף די מאמעס, און דאס דוירט אונז זייער אסאך צייט, און דעמאלטס מאכט מען נישט קיין געלט. הייסט אזוי, די אידישע קינדער ביי דיר נישט אזויפיל ווערט וויפיל דיינע פאר דאלער וואס דו מאכסט יעצט. נארמאל טויש איך די קוטשמע גראד נאכדעם ווען מען זאגט משיב הרוח ומוריד את הגשם, נאך סוכות, שמיני עצרת, שמחת תורה, דעם ערשטן טאג נאך דעם טויש איך די קוטשמע, איך טו אן די קוטשמע נישט דעם הוט. יעצט אזוי ווי ס'איז געווען ראש השנה זייער פרי, ס'איז נאך געווען אינמיטן סעפטעמבער, ווייל ס'גייט זיין אן איבעריאר דאס יאר, און נאך צו הייס מ'זאל גיין מיט די קוטשמע גיי איך מיטן הוט. שטיי איך נעכטן, היינט מאך איך דעם האטליין ס'איז מיטוואך, איז געווען דינסטאג, שטיי איך דינסטאג אויף בעדפארד קארנער קליימער, און ס'פארט דורך א סאטמאר באס, באס נאמבער וואן פיפטי סיקס, ער איז אזוי שנעל דורך געפארן בעדפארד עוועניו איך זאל אייך זאגן סיקסטי מיילס אן אוער? מסתמא א גוזמא, סעווענטי אפשר? מיין הוט איז אראפגעפלויגן פון קאפ און ס'האט זיך געטראפן אויף די סיידוואק פון די פרעשור פון די לופט ווי דער משוגענער איז געפארן. איך האב גענומען גראד א ווידעא אבער ער איז שוין געווען כמעט ווי פארפארן ווייל דעמאלטס איז נאך געווען. כ'האב נאך נישט געוויסט אז דער פארט אזוי משוגע, סאו ביז כ'האב ארויסגענומען די קעמערע איז ער שוין דורכגעפארן. איך וויל בעטן סאטמאר, ס'איז ענקערס א באס איז וואן פיפטי סיקס, און סוף גייט די אלע זאכן אריינגיין אין די טרענספארטעישן דעפארטמענט, און עטס גייטס האבן פראבלעמס. איך וויל בעטן נאך א זאך, די אינשורענס קאמפעני האט מיר געזאגט אז יעדע באס האט א טווענטי פערסענט דיסקאונט ווייל ס'שטייט די נאמבער ווי צו קאלן. איך וויל זעהן אויף יעדן באס טעלעפאן נאמבערס ווען נישט טראסט מי יו'ל פוט איט אן. דינגערץ האט נישט געוואלט אויפהערן מיט די חזיריי יעצט האט עס באצאלט ביטערע פרייזן מ'באצאלט נאך היינט ביטערע פרייזן און אפילו ער איז נישט צוגעקומען אין קאורט באצאלט מען פאר די טאטעס וויטש איי דאנט לייק באט איטס אנפארטשענעט מען באצאלט. איז די זעלבע גייט דא זיין דיס דיס איטס נאט גאנע גאו אן פארעווער די איך זאג ענק צו די טרענספארטעישן דעפארטמענט גייט דא אריינקומען. וואטס גאוינג אן איז ממש איטס אנהערד אף אז יעדן טאג איז נישט דא אן עקסידענט מיט דריי פיר קינדער זאלן געהארגעט ווערן איז עס ממש ניסים ניסים זכות פון תינוקות של בית רבן אבער אונז קען מען זיך נישט פארלאזן אויף די אלע ניסים. יעצט איך וויל זאגן אפאר זאכן כ'האב געוואלט איינער וואס ער קען די לאו זאל ארויף גיין אויפן האטליין זאגט ער ער האט מורא ער האט מורא מ'עט אים לייגן אין חרם וויל איך עס ענק זאגן נישט ווייל עס העט מיט ער האט מיר נישט געוואלט רעדן אויך נישט ווייל ער איז דאך אויך פון די פון די אלטע אזיאטישע מארמאראשער פערד, דער מיינט ער וועט ערגעץ אנקומען מיט סאטמאר, ווען סאטמאר וועט אים וועלן ארויס קאפענען, וועט מען אים אזוי ארויס קאפענען אז ס'וועט זיין א נחת. עניוועי. די באסעס פארן נישט צו צו די קורב. ס'איז זיי גרינגער דעם דרייווער. כ'ווייס נישט פארוואס ס'איז אים גרינגער, האט דאך עניוועי פאוער סטיערינג, ס'פארט ווי א פידעלע. דאס קינד איז שווער ארויפצוגיין אזא הויעכע טרעפ. ער ריעלייזט נישט אז רוב קליינע קינדער קענען נישט ארויפגיין די סטעפס. מוז אדער די מלמד אראפגיין אים ארויפהעלפן אדער די מאמע. דאס אלעס איז א טיים קאנסומינג פעקטאר. און ממילא אז דער דרייווער באקומט אויפן טריפ און ער קריגט זיינע צוואנציג צו דרייסיג דאלער, קלערט ער פאר דעם געלט האב איך יעדן אין בוידעם, איך וויל פארן. ער שטעלט זיך אינמיטן די גאדער און ער פארט נישט צו ביז צו די קורב. פון די קורב וואלט דאס יונגעלע געקענט גרינגער ארויפגיין. ווען די מאמע העלפט אים ארויף בלייבט זי אינמיטן די סטריט, דער באס פארט אוועק און רייסט שטיקער און אונטער דעם קומט שוין א צווייטער, דיס איז נאו גוד. יעצט אונטער אונז אין אלטן אזיאטישן מארמאראש אין חדר האט מען געזאגט וואס דער גוי מאכט א געזעץ איז מיר וויי צו טון, דער גוי האט א געזעץ אז ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז דא פאמפס מ'טאר נישט פארקן, שטעלן זיך דארט אהין יעדער איינער. פארוואס? הי הי הי איך בין דאך משה מענטש, איך בין דאך אין אמעריקע, איך בין דאך א יו עס עי סיטיזן. ס'איז דא באס סטאפ, שטעלן זיך אהין דארט א אינגערמאן, ער דארף נאר ארויסגיין א מינוט, ער דארף גיין אין שול, ער דארף, ער דארף, ער דארף. דו כאפסט נישט מיט דעם וואס דו שטעלסט אפ דעם באס סטאפ, דו בלאקסט עס, קען דער באס נישט אריינפארן לעבן די סיידוואק, און די זעלבע די סקול באס קען נישט אריינפארן, און וואס געשעהט איז אז דער סקול באס שטעלט זיך אפ אינמיטן און ער בלאקט, למשל ער איז אויף בעדפארד בלאקט ער אפ די גאנצע גאס. די גוים ווערן נערוועז, די אנדערע דרייווערס דא פארן דורך זעקס זיבן ישיבה באסעס וואס יעדער ארבעט דאך נאר פאר די דרייסיג צי פאר די פינף און דרייסיג דאלער אויפן טריפ, סאו יעדער וואנט עווריבאדי וואנטס טו וואנטס טו פיניש די טריפ ווי שנעלער, סאו דו האלטסט אפ דיין קאלעגע אויכעט, און ס'איז דא קען נאכאמאל זעקס זיבן באסעס. און נאכדעם קומט נאך צו די מעין פראבלעם, דער יא מוי, דער גארביטש טראק, הא הא הא ער האלט הכל אויף. סאו די קינדער ווערן די שמאטעס און די פוטבאל פארן דרייווער. נאכדעם איז אזוי, די דרייווערס פארן אריבער א דאבל יעלאו ליין. אפילו טארט עטס נישט אריבער פארן א דאבל יעלאו ליין. אבער למעשה, עטס גייטס זיך אזוי פארפלאנטערן מיט די שטאט, אז די סוף גייט מען ענק געבן סאמענסעס פאר דעם. איך פארשטיי פארוואס עטס פארטס אריבער. ווייל ס'דא אזאלכע חברה אינשי דלא מעלי, נישט פארטא ריקערס און נישט שווארצע. היימישע אינגעלייט. דעי קאדנט קעיר לעס. און ווען דו וואלסט אים נישט געבלאקט וואלט ער דורך געפארן אפילו דו ס'איז דא בלינקינג לייטס אויפן באס. ער העט שוין נאכדעם גיין צום טשארלס היינס צום ליעזאן פון די פאליס און ער העט שוין עפעס מאכן. מ'מוז פארשטיין אונז מיר מוזן ארבעטן אז די טרענספארטעישן דעפארטמענט זאל געבן סאמענסעס פאר די אלע זאכן. זיי וועלן נאכפארן יעדן באס און וואס דער באס העט טון ראנג העט ער קריגן א סאמעס און צוויי דריי סאמענסעס האט ער נישט קיין דזשאב. דאס קען נישט מער אנהאלטן אזוי, אונז לעב מיר הפקר, אונזערע קינדער זענען געווען סעקס פרי פאר יעדן חזר, און אונזערע קינדערס לעבן זענען פרי פאר אלל פאר יעדן דרייווער פאר יעדן צודרייטן, אונז מיין מיר אז די סטאפ סיינס איז געמאכט אז דער גוי זאל נישט דורך פארן, די פאמפס איז געמאכט אז דער שווארצער זאל נישט פארקן, און די נאו סטענדינג איז געמאכט אז די פארטא ריקער זאל זיך נישט אפשטעלן. אונז מעג מען דאך, סוף כל סוף איך האב דאך א געדינגענע קאר וואס איך צאל פעימענטס פון זעקס הונדערט דאלער און ס'איז א קעדילעק. דאס גייט זיך דאס גייט זיך אויפהערן. איטס ען אווער פאפולעיטעד קאמיוניטי עניוועי, ס'איז נישט געמאכט פאר אזויפיל מענטשן, די הייזער זענען געמאכט פאר וואן פעמילי האוזעס, די הייזער געווען וואן פעמילי האוזעס, און יעצט איז עס געווארן פאר פעמילי האוזעס און יעדער האט צען קינדער קעניינעהארע. די קאמיוניטי איז אווער פאפולעיטעד ענד ווי העוו טו. שטעלט זיך אפ א באס, קומט אראפ פון א ישיבה, עס איז דא אסאך ישיבות וואס זענען ממש אויף בעדפארד עוועניו, שטעלט זיך אראפ דער באס און בלאקט אפ א טרעפיק פון זעקס זיבן קארס, קיינער קען נישט דורך פארן, און נאכדעם טשענדזשט זיך די לייט, דער אנדערע ווארט נאך אויף די אנדערע זייט פון די רעד לייט, וואס דעמאלטס איז געווען גרין יעצט איז אים געווארן רויט, דעטס נאט א וועי אוו דואינג טינגס, אין פראנט פון א סקול טאר מען זיך נישט שטעלן, ס'איז געמאכט פאר ישיבות, און איבעראל. ווי מען פיקט אויף קינדער, ס'איז זייער נישט גוט אז מען זאל אויפפיקן קינדער, זאל מען אויפפיקן איבעראל ווי זיי וואוינען, ענד איטס נאט גוד, וואס מען דארף בעיסיקלי טוהן איז, עט די ענד אוו די בלאק דארף מען איבעראל מאכן נאו סטענדינג, און אין די ביגינינג, איך האב עס שוין פארגעשלאגן פאר די טרענספארטעישאן דעפארטמענט, אזוי ווי כאילו ס'איז א סטאפ פון א גרויסן סיטי באס, און דא זאל זיין די סטאפ פאר די ישיבה באסעס זאלן זיך קענען אריינציען. ס'איז געווען איינער וואס האט געמאכט א סיסטעם, געמאכט א גרויסן סיסטעם, ער האט געמאכט אן עסיי אין קאלעדזש האט ער געשריבן מען דארף מאכן אז מען זאל אלע פעקלעך פון די גרעסערע שטעט טראגן אויף איין פלאץ אזוי ווי מען טוט דא דער לויפער טוט ווען ער געט די קמחא דפסחא אלעס טראגט מען אריין אין נעווי יארד און פון דארט קומט יעדער אויפפיקן. ער האט אויך אזוי געהאלטן אז מען דארף מאכן, געשריבן א גאנצע עסיי מיט אלעם, זיי זאלן האבן אייגענע פליגערס, צווישן די גרויסע שטעט זאלן פליען אייגענע פליגערס און מען וועט אלעס מאכן אויף א סענטרעל פלאץ און פון דארט וועט מען עס אריבערפירן, למשל פון ניו יארק וועט זיין א סענטרעל פלאץ, מען וועט עס פירן אויף מעסעטשוסעס, מעסעטשוסעס וועט אויך האבן א סענטרעל פלאץ און פון דארט וועט מען עס דיסטריביוטן. קיצור, די פראפעסאר האט געפעלט דעם מענטש זיין עסיי, ער האט געזאגט דאס איז גארנישט, ס'איז שטותים. אין די סוף איז ער געגאנגען ווען ער האט געגרעדזשועט דעם גרויסן קאלעדזש.

אה דאס איז נאר א דזשאוק. באט אוו די ענד ביי יעדע בלאק זאל זיין א פערטל בלאק ווי מ'קען נישט פארקן. און דאס זאל זיין דעדיקעיטעד פאר סקול באסעס. און די באס זאל זיך אריינציען אלל די וועי אין אז דאס קינד זאל קענען פון די סיידוואק ארויפגיין אויפן באס ער מוז נישט גיין אויף די סטריט. ס'קומט שניי, ס'קומט ווינטער, ס'גיסט די וואסערן ביי די קורב. און די קינד קומט נאסערהייט אן אין חדר, די שיך איז אים נאס, די זאקן איז אים נאס, ווען ער קומט אהיים לויפט די מאמע צום דאקטער, ער האט אמאוניע. די גאנצע סיסטעם מוז מען טוישן. נאר באמת קיינעם אינטערעסירט נישט, ס'האט אזויפיל אינטערעסירט יעדן אז די קינדער זאלן זיין וואקסן גרויס אז ער קען איינעם כאפן אין מקווה און אים מאלעסטן. אדער דען דעט די לייף אוו א טשיילד ביי אס, וואורטלעס. נאובאדי קעירס נאובאדי גיווס א הוט עבאוט עניטינג. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, די באסעס פארן אויף פארק עוועניו. איינער האט מיר געזאגט זאלסט כאפן ווידיאו פון אלעם פאר דאס גיין צו די טרענספארטעישן, סאו איך טו דאס יעצט, איך כאפ ווידיאו, דאס איז לעילוי נשמת מיסיס גרינפעלד. ס'זאל זיין א עליית נשמה פאר איר, ווייל אונז האמיר געהאט אזא חורבן וואס מ'האט גענומען דעם קאלעצקי מ'האט אים דער'הרג'עט און נאובאדי גיווס א הוט, בארא פארק קאלטע חברה.
איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, כ'בין שוין נישט זיכער אז לעווי אהרן האט אים געהארגעט, איך האב שוין א גאנצע ספק אין די גאנצע זאך, איך האב שוין ממש דעות כוזבות. איך האלט אז וואס איז געשען איז אז דאס יונגעלע קאלעצקי האט געטעקסט אינמיטן וואקן אין די סטריט. און ער איז זיך פשוט אראפגעפארן, נאר אזוי ווי ער האט נישט געהאט לייסענס האט ער געקלערט ער וועט אים אריינווארפן אין א דאמפסטער, איך האלט נישט ער האט אים געהארגעט, עס קען דען זיין א מענטש זאל יענעם אויפשניידן? נע אזאנס איז נישט דא. איך זאג אייך וואס איז געשען, ס'איז געשען א ביטערער אומגליק. אבער קאלעצקי האט געטעקסט אינמיטן וואקן, און לעווי אהרן האט אים מיט צופאל איבערגעפארן. מיין אונזער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג. די פרוי זי האט געטעקסט? שור, איך האב נישט קיין טענות, קען זיין זי האט יא געטעקסט קען זיין נישט, צו זי האט געטעקסט איז נישט אינטערעסירט מיך נישט. די גאנצע סיסטעם פון די דרייוון און די באסעס יעדן טאג מוז זיין אינגאנצן אנדערש איבערגעמאכט, ביקאוז די וועי איטס נאו אז עס ווערט נישט אפאר הרוגים יעדן טאג זעמער אונז ממש צדיקים גמורים. יעצט היינט אינדערפרי שטיי איך ווי די באס דרייט זיך איין ווידער דארט אויף דעם דריי. מען קומט אראפ מארסי, עס דרייט זיך איין א פול סירקל דארט אראפ, איך ווייס אפילו נישט וויאזוי יענע גאס הייסט, יענע גאס הייסט מסתם ראדני, איך ווייס אפילו נישט, דאס איז דארט ווי גרינ'ס רעסטעראנט איז. איר ווייסט וואסערע חיות רעות זיי זענען, דארט איז דא א פרוי וואס זי איז די קראס לעידי, יעדן טאג שרייט זי אויף די באסעס, איך זעה זי, זי ווייזט מיר אפילו, קוק וואסערע חיות דאס זענען. זאג איך וויי דאנט יו קאל אין טו קאמפלעין. עניוועי, ס'איז דארט א חורבן וואס דארט טוט זיך, יעדער וויל כאפן די לייט, ס'איז א לאנגע לייט און מ'גיבט זיך א דריי איין אזוי אז אלע קינדער פליען אין באס, קינד קען כאפן א זעץ אין קאפ און דו ווייסט קיינמאל נישט נאכדעם ווערט ער ריטארדעד. איט העז טו טשעינדזש, דיס האול סיסטעם העז טו טשעינדזש. ס'איז יעצט דא א גאנצע פרשה אין וויזשניץ, מ'דארף קויפן א באס, קאסט הונדערט צען טויזענט דאלער. נו, דער עולם כאפט זיך נישט צו. מ'לייגט ארויף לחץ נאך אויף די דרייווערס, די דרייווער, ענדליך מ'האט שוין יעצט מחליט געווען גוט אז מיין פעטער גייט צאמשטעלן דאס געלט און מ'קויפט, אבער ווען נישט פאלט די פרעשור אויף די דרייווערס און ס'איז א אומגליק וואס גייט פאר, דאס איז נישט אין דער ארדענונג. און אז מ'רעדט שוין פון דעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, ס'דא די פרויען מקווה'ס אויף דאפילט פלעיס דאכט זיך מיר הייסט עס, ערוויין'ס מקווה. פרויען קומען ארויף אז די אינגעלייט פארן דארט דורך מ'האט געלייגט ספעשל ספאט לייטס אז ס'זאל זיין ליכטיג מ'זאל נישט מורא האבן צו גיין די אינגעלייט פארן דארט דורך ס'האט נישט קיין פלאץ פאר צוויי קארס ס'איז א מורא'דיגע טרעפיק ביינאכט ווען די פרויען גייען אראפ און אויך ווען זיי קומען צוריק מ'פיקט זיי אויף און ס'איז מורא'דיג נישט צניעות'דיג וואס דארט גייט פאר מ'דארף שטיין א בלאק אוועק און יעדער האט סעלפאונס היינט. און מען קאלט אריין דעם מאן, איך בין יעצט גרייט ארויסצוקומען, און ער העט אראפפארן די גאס. אבער נישט אז מען זיצט דארטן און מען ווארט, ס'איז זייער א שווער, ס'פארן נישט דורך צוויי קארס מיטאמאל, און יעדער קוקט אריין ווער ס'איז אלץ דא, און ער ווייסט שוין אז דעם חבר'ס ווייב איז יעצט אין מקווה. אינגעלייט, עס, מען דארף זיין מער צניעות'דיג. די גמרא זאגט ארור שוכב עם בהמה אז די פרוי ווייזט זיך פאר יעדן אז זי גייט יעצט אין מקווה. ס'איז דאך נישט קיין חילוק צי זי ווייזט זיך, צי זי שטעלט דארטן איר מאן. מען דארף מאכן א סיסטעם, סאטמאר, מען דארף מאכן א סיסטעם, ס'איז נישט אין דער ארדענונג דער סיסטעם, ס'איז אויף א זייער א שמאלע גאס, און מסתמא האט מען נישט געהאט קיין אנדערע ברירה נאר דארט צו בויען, און ממילא האט מען געבויעט, אבער ס'איז נישט, ס'האט נישט קיין טראפ צניעות דארטן, כ'באקום קאמפלעינס פון פרויען, זיי זאגן ס'איז זייער אומאיינגענעם דארט צו גיין. קודם איז אומאיינגענעם ווייל ס'איז יענער מהלך ארויסצופארן אויסער די שטאט. ס'איז דא וואס זיי וואוינען דא אין אולד ווילימסבורג איז עס זייער ווייט. ווייל ס'איז דאך דא דא א מקווה בעיסיקלי. ס'איז דאך ווילימסבורג סטריט איז דאך דא א מקווה. נאר איך גיי שוין יא דארטן. פיין בין איך שוין מסכים דארט צו גיין. אבער צניעות מוז דאך זיין. עס גייען איך ווייס נישט וויפיל צענליגע פרויען א נאכט. און דו קענסט נאר דארט אנקומען כמעט ווי מיט א קאר. סאו יעדער זעהט אלעס, איטס נאט רייט, מען דארף טראכטן א סיסטעם צו דעם, אין די קאנטריס איז אויך אזוי, די קאנטריס ווארט מען פינעף מינוט אוועק און די פרוי קומט אריין, היינט איז דאך דא סעלפאונס, צו וואס האט דען דער אייבישטער באשאפן סעלפאונס, נישט אז מען זאל קענען טוהן זיין רצון? קען זיין די רבנים האבן וועגן דעם געוואלט בענען סעלפאונס ווייל זיי ווילן וויסן ווער ס'גייט אין מקווה. האב איך שוין געזאגט. איך האלט אז דוביד'ל טווערסקי וואוינט מיט די פרויען, יעדער קומט זיך מזכיר זיין ווען ס'איז ליל טבילה, איך האלט ער וואוינט מיט די פרויען פון זיין שטאט, וועגן דעם דארט דא זייער אסאך רויטע, ווייל דוד איז געווען א רויטער, וועגן דעם דארף ער וויסן ווען די פרוי גייט אין מקווה, צו וואס דארף ער דאס וויסן? ווייל אויף איסור נדות האט ער מורא, אדער ער עקלט זיך, א פרוי וואס איז א נדה וויל נישט, אפילו א גויטע וויל נישט וואוינען מיט א מאן דעמאלטס, אין עזריאל שצי שלאכט ער זיך אויס. האט ער באקומען די תורה אמאל? דער אייבערשטער האט עס שוין געגעבן ס'איז נאך אין טראנזיט ביז ס'וועט אנקומען צו אים ביז ער וועט עס נעמען, די זעלבע האלט איך די רבנים זענען נכשל געווארן אסאך מיט אשת איש און עס זעהט אויס אפילו אויף איסור נידה זענען זיי אויך חשוד, ווילן זיי נישט אז מ'זאל האבן סעלפאונס אז מ'זאל קענען וויסן ווען די פרוי גייט אין מקווה און אונז דארף מיר וויסן וואס די רבנים ווילן אונז דארף מיר אונז טוהן פארקערט ווייל זיי מיינען נישט אונזער גוטס. סאו צוריק קומען צו די באס פראבלעם, די באס פראבלעם איז א סיריעס פראבלעם, און איך וועל ארבעטן מיט די טרענספארטעישן דעפארטמענט מען זאל ארויפלייגן זייגערס אויף יעדן באס אויכעט, וואטשן צי דא גייט נאך ווערן לעבעדיג, עטס עט נאך שפייען בלוט אזוי ווי עטס שפייטס יעצט וועגן די מיט די מאלעסטערס, לאכטס נישט ווען מען זאגט ענק, מען ווארנט ענק, מען בעט ענק מיט שיינעם, ס'דא זאכן צווישן די לאוס מען לאזט ענק דורך, נאובאדי קעירס, אבער אז עטס וועט זיך אנהייבן מיט טרייען צו שפילן געימס עט מען מוזן אימפלעמענטן די פול פארס אוו די לאו, דעמאלטס וועט זיין סיריעס פראבלעם. שוין.